א גוטן ערב שבת קודש, פרשת תזריע מצורע אין חוץ לארץ, און פרשת אחרי קדושים אין ארץ ישראל. וואס דאס איז הכל מודים אז סיי אין חוץ לארץ און סיי אין ארץ ישראל איז די וואך שבת פרשת זכור. אין חוץ לארץ איז עס אישה כי תזריע וילדה זכר, און אין ארץ ישראל איז עס ואת זכר לא תשכב משכבי אישה. כ'האב געוואלט פרעגן דעם עולם, האו וואד יו לייק, דו גייסט דיך לייגן שלאפן אין בעט, און שטייסט אויף, און א לייב זיצט ביי דיר אין בעדרום, ער זיצט אויף דיין בעט. יעצט, ס'איז געשען א מעשה אין בארא פארק דינסטאג פארטאגס, אז ס'איז געווען צוויי מיידלעך וואס זענען געשלאפן אין איין בעדרום, און מען קען אנקומען צו דעם בעדרום דורך די גאס, דורך א פענסטער, און א גוי האט זיך דארט אריינגעכאפט. און יעצט הייבן זיך אן די חילוקי דעות, די פאליס געבן איבער קלאר אז ער האט זיך אריינגעכאפט און ער האט זיך אויסגעטון די הויזן און ער איז געווען רעדי אין איר בעט שוין צו טון וואס מען דארף און לויט וויאזוי איך פארשטיי דאס איז נחום ראזענבערג מיט זיינע משוגענע זאכן ער האט מסתמא זי בועל געווען אויכעט און ווען די מאמע קלוג גייט זי גראד צו א דאקטער זאל איר אויסטשעקן צו זי האט נישט באקומען סעקשועלי טרענסמיטעד דיזיזעס און צו זי איז נישט שוואנגער געווארן. באט עניוועי, באט זיי זאגן אז ניין אז ער האט נאר געהאלטן די הענט אויף איר מויל זי זאל נישט שרייען, און ער האט זי נאך נישט בועל געווען, פארשטייט זיך ווייל מען דארף דאך האבן וועגן די מעדזשיק ווארד דאס הייסט שידוכים, עטס קענטס דאך די מעדזשיק ווארד, יעצט די די ישיבה ווארלד ניוז דאס איז דאך אלס צו פארדעקן און מאכן שיין אידן, איך ווייס איך האלט איך האלט אז דער גאלדשטיין דער פון סקרענטן דארף ארבעטן פאר ישיבה ווארלד ניוז זיי זענען נאך דא אלס צו פארגלעטן אידן ס'איז נישט געשען ס'איז נישט אמת זענען.

די פאליס טוהן שוין אינוועסטיגעיטן עפעס א פארטאריקע, איך זאג אייך ס'איז איינער פון די, פאליס זאגן אז ער האט א שייכות מיט די קאמיוניטי, זיי ווילן נישט זאגן וואס, ס'קען זיין ער איז א רב אויך, קען זיין ער איז חזקאל טייטלבוים אדער משה מנחם ווייס, אבער עס קען גאר זיין חזקאל ראטה, איך ווייס נישט, היינט ווייס איך שוין אויף קיינעם גארנישט, הגם ער האט געהאט א קארדיעק ארעסט, אבער צו דעם איז קיינער נישט צו אלט. כ'האב ווען געזאגט די חזירים אין קבר טאטשן נאך די שכנים, עניוועי איז למעשה דאס איז וואס אונז טוט מוראדיג וויי, אונז וויל מיר נישט האבן א קלין קאמיוניטי, אונז דארפן ארויסקומען ווער דאס איז געווען, ס'איז געווען אדער א רב, אדער א רב'ס א זון, אדער איז עס געווען א פאטעריקער וואס ער ארבעט אין א סטאר און דער באלעבאס טוט מחפה זיין פאר אים, ענד איי דאנט ריעלי קעיר, באט ווי וואנט א קלין ענד סעיף קאמיוניטי, סא דאס איז וואס דא גייט יעצט פאר, יעצט קומט ארויס נייע ריפארטס און ריפארטס. יעצט, די טעלעוויזשען זאגט יעצט אז זיי האבן גערעדט מיט א שכנה, און די שכנה זאגט קלאר אז די, מען זעט אפילו די שכנה, מען זעט וויאזוי זי זעט אויס, זי זאגט אז די עלטערן זאגן אז ס'איז לא נגע ולא פגע, ער איז נישט אריינגעגאנגען כמכחול בשפופרת, ס'איז נישט אמת, און בקיצור, ער איז באלד אנטלאפן נאך פון די פענסטער. פארשטייסט וויאזוי ער האט די הויזן איבערגעלאזט דא און לעבן איר ביים בעט? דאס דארף מען פארשטיין, ס'דא דא אסאך קוועסטשענס וואס מען דארף פארשטיין, אבער רבותי אונז זעמער מעסט אפ און סקרוד אפ ענד גוד פאר אס, יו נאו וויי? אונז האמער געוואלט לעבן אין אזא טינופת לעבן, די וועלט זאגט א ווערטל, אז מען לייגט זיך שלאפן מיט א הונט, שטייט מען אויף מיט פלוי, ווייל די הינט איז פול מיט אזאלעכע פלוי וואס זיי פליען. עטס ווילט'ס לעבן אזוי? לעבטס אזוי! באט איך וויל נאכאמאל זאגן, די אלע וואס זיי קענען זאלן הייבן פיס פון דא, די רבנים זענען רשעים ארורים, ענד איי וואלד נאט בי סורפרייזד צו א רב איז נישט געווען ביי איר ביים בעט. אה, און ביי דע וועי איך נעם טויזנט און פֿיר הונדערט און דרײַ און פֿערציק און א פערטל דיסקלעימערס, אז טאמער מ'עט געוואויר ווערן ס'איז נישט געווען א רב, מיינט נאכנישט אז ס'איז נישט אמת. נאר דא קען מען פארדרייען די עווידענס, דער משה טעראריסט פרידמאן דער אב בית המוסר האט זיך אויפגעשטעלט פאר א גרענד דזשורי און געזאגט א ליגנט אז דער יעניגער האט געבעטן געלט פון לעיזער וואלף האגער וויטש איז שקר מוחלט און לעיזער וואלף האט אויך געזאגט פאר א גרענד דזשורי אבער היינט איז ער רב אין ירושלים זיי זאגן ער פירט אזא הייליגן טיש אז ער האט זיך אליין ארויפגעלייגט אויפן טיש ער האט נאר פארגעסן אראפצוציען די הויזן. יעצט עז טיים גאוס ביי, קומט אריין נייעס נאך און נאך און נאך. יעצט לאקעל באורד נאמבער צוועלף זאגן אז זיי די נעיבערס ווילן נישט געבן די ווידיאו, יעצט הערטס וואס דא גייט פאר, דאס חזערישע רשעים, יעצט איז די NYPD זאגט אז מען וויל זיי נישט געבן מוזן זיי מאכן א סקעטש לויט די די וואס האבן געזעהן וואס זיי האבן געזעהן, סאו איך האלט אז אונז דארפמיר אויך מאכן א סקעטש, לאמיר אנהייבן צו זעהן ווער איז געווען ביי דעם מיידל אין בעדרום, איז עס געווען א בויפרענד וואס ער הענגט ארום מיט איר? איז עס געווען סתם א פארטאריקאן וואס ער ברענגט דארטן ארדערס און ער האט זיך געקענט און זיי האבן זיך אפגעשמועסט? איז עס געווען א רב? קען זיין ס'געווען יחזקאל טייטלבוים, מ'קען נישט וויסן, מ'דארף וויסן ס'איז געווען יחזקאל טייטלבוים, צו ס'איז געווען זיין שוואגער דער לאנדסבערגער, דער וואס האט געלערנט מיט כלות, קען זיין ער האט שוין אנגעהויבן צו לערנען מיט איר. איך וואלט געווען זיין פונקטליך דאס איז געווען א היימישער שייגעץ ווייל מען מאכט דא א קאווער אפ די גאנצע צייט, ווען דאס זאל זיין א גוי אדער חס ושלום נחום ראזענבערג וואלט יעדער געקומען מיט עווידענס אפילו ס'איז נישט אמת, משה טעראריסט שייגעץ מוסר פרידמאן האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט ליגנט פאר א גרענד דזשורי אז מען זאל באפרייען ברוך מאדכען, סאו אונז האמיר אלע מעגליכקייטן אונז האמיר נישט קיין פראבלעם, דער משה שייגעץ טעראריסט האט נאכנישט ריטייערט. איז וויל איך ענק זאגן, לאמיר אנהייבן אונז אליינס אויסצופיגערן וועלכע רב דארט איז געווען. עס קען זיין ס'איז געווען דער דער קאסאווער דאגי, און עס קען גאר זיין אז ס'איז געווען דער פאפער דיין ר' משה מנחם ווייס. ער איז אויך געווען פארמישט אין דעם אז מען זאל געבן צוויי הונדערט טויזנט דאלער זאל מען דעליווערן אז מען זאל שטיל שווייגן די גאנצע מעשה מיט ברוך מאדכען. ווי קומט ער אריין אין דעם טינופת? און ס'קען גאר זיין ס'איז דער שלעזינגער דער גרויסער מוסר זאגער דארטן פון מאנסי. נישט. לאמיר טראכטן וועלכער רב האט זיך אריינגעכאפט צו א אידישע טאכטער אין בעדרום, קיין גוי איז עס נישט געווען, ווייל ווען ס'איז א גוי געט מען אים ארויס, ס'איז געווען א היימישער, אונז האמיר גענוג חברה וואס זיי קענען די קאמיוניטי און מ'האט זיי ארויסגעווארפן, און זיי זוכן סעקס און זיי קענען עס נישט טרעפן, קיין געלט האבן זיי נישט, גייען זיי רעיפן אונזערע קינדער חס ושלום, כ'האב אזא הנאה ביקאוז ווי אונז, די וועלט זאגט אז מ'לייגט זיך שלאפן מיט הינט שטייט מען אויף מיט פליי. די הינט האבן אזאלעכע פליי אונז האמער יעדן באגראבן צו מאכן אז די רעבישע קינדער זאלן קענען טוהן וואס זיי האבן געוואלט, יעצט איז דער עולם אזוי פעד אפ אזוי דיסגאסטעד און יעדער גייט טוהן עניטינג פאסיבל צי הארמען די קאמיוניטי, און וועגן דעם איז דא די וואס זיי מאסערן אויף אונזער קאמיוניטי, וועגן דעם איז דא אלעס, גוד פאר יו, ווי לאנג האט עטס געמיינט איוויל וועט אנהאלטן? איין טאג וועט זיך עס דאך ברעכן, סאו יעצט גיימער געוואויר ווערן צו וועלכן רעבישע קינד דאס איז ווער עס האט דאס געטוהן, ס'איז מסתמא א שכן. ס'מסתמא א שכן אויף א רעביש קינד וואס ער האט געוואלט רעיפן א מיידל, און איך האלט פערסענלי כ'האב שוין געזאגט פריער ער האט זי גערעיפט, קיין בתולה איז זי שוין נישט, זי איז שוין נישט ווערט נאר וויפיל מ'געט נישט פאר א בתולה, פאר א גרושה, זי איז פינישט, נאר עטץ שפילטס ענק ווייטער ארום מיט אידישקייט, יא נעמטס די הצלה, די הצלה זאל מאכן זיכער אז מ'וועט איבעראל ארומלויפן און מ'וועט כאפן, אקעי? קיפ אן יור ווארק, סאו פאר יור דואינג גרעיט. אבער דער סוף גייט זיין אז מ'וועט אמאל רעיפן א קינד צו מ'וועט אמאל וויי טוהן פאר א קינד צו מאלעסטן א קינד וועט די טאטע יענעם אפשניידן דעם פיפיק ענד דעטס איט דער וויל בי נאו לאו ענד ארדער נישט ביי אידן אונז זעמער אן עם קשה עורף. יעצט איך אינסטיגעיט נישט מען זאל עס טוהן ווייל סוועט געטוהן ווערן וואטש ענד סי יעצט טרייט מען צו ברעינוואשן די דעטעקטיווס אבער אונז גיימיר אויך אריינקומען דעם קעיס אונז האמיר שוין אפגעקאלט די הייעסט אטאריטיס דא מוז ארויסקומען ווער דאס איז געווען. ווי אר נאט אינטערעסטעד טו פעי טעקס אין א קאמיוניטי וויטש ווער ווי העוו נאו רעפריזענטעישאן. נאו טעקסעישאן וויטאוט רעפריזענטעישאן. אפאר סאקמערע קאקמערע כלבים מיט אפאר פאליטישאנס און פארדרייען דעם סאבדזשעקט. ניין ניין ניין ניין אונז גיימער פייטן ביזן לעצטן טראפ בלוט. סאו אז דו ווילסט נישט אז מ'זאל טרעפן דיין טאכטער מיט א פרעמדן מענטש אין בעט, מעיק שור יו דאונט טריי אונטערצוברענגען די וואס זיי גייען זוכן.

און אויב די מיידל ברענגט טאקע אריין א איד אין שטוב, צו אפילו א פארטעריקע, דארף די טאטע און די מאמע דאס וויסן, ביקאויז זיי קענען שטעכן דעם טאטן אויף טויט אויך טאמער וועט מען אים כאפן, אזוי זאגט דאך דער מדרש אז טאמער איז עס רציחה איז עס געבונדן מיט גניבה, מורא מ'וועט כאפן ווערט מען א רוצח, הע, די פרוי האט מזנה געווען אין ארץ ישראל און זי האט דערטראנקען דאס קינד, זי האט נישט געוואלט ארומטראגן א ממזר פאר די רעסט אוו הער לייף. און ווען די דאקטוירים האבן גערעדט מיט איר און מ'האט זי אויסגעפארשט, האט זי געזאגט אז די שכינה האט געהייסן זי זאל הרג'נען דאס קינד, און זי האט עס פיר מאל דערטראנקען צו מאכן זיכער אז ס'איז טאקע טויט, ווייל ס'איז משיח'ס קינד. פארשטייסט? די קריסטשענס האבן אנגעלייגט א ממזר אויפ'ן אייבערשטן, לייג כאטש אן א נארמאל קינד אויפ'ן אייבערשטן, א ממזר, און זי האט אנגעלייגט אז דאס איז משיח'ס קינד. נעבעך. אה, רבותי גלייבטס נישט ס'אלץ פעיק נוז, נחום ראזענבערג יא ער קענט זיך דעם משוגענעם. יא יא ער איז גארנישט משוגע. הערטס איצט האבן אמאל א קלין קאמיוניטי, דאנט ווארי, אונז גיימיר דאס נישט צולאזן. יעצט איך וויל ענק דערציילן נאך א זאך, אין בעלגישע צייטונגען געשריבן אויף פלעמיש, מיטן אינטערנעט מיט די טמא'נע כלים קען מען עס איבערטייטשן, אבער מער ווייניגער וואס עס שטייט דארטן איז אזוי, די גוים די אראבער, אין בריסל איז דא זייער אסאך אראבער, די גוים די אראבער בעטן, איר הערט, זיי בעטן, אז אין די ראש אווערס זאל מען האבן עקסטערע באסעס פאר קינדער, איר הערט וואס דא טוט זיך, דער אראבער, וויל צניעות, איי די גמרא זאגט תשעה קבין, עשרה קבין זנות ירדו לעולם תשעה נטלו ישמעאלים, אבער על כל פנים פאר די וועלט ווייזן זיי זיך פרום, איז כאטש נישט דא קיין חילול השם אן דעיר ביהעף, ווען ס'ווערט א חילול השם אן אווער ביהעף, ווי זעמער אונז? פארוואס פועלן מיר אונז נישט דאס? נישט צום גלייבן. ס'פארן טויזענטער קינדער פארן, אין ווילימסבורג האט זיך די סקול באסעס אין אנדערע פלעצער, אבער איבעראל איז דא טויזענטער קינדער וואס זיי פארן מיט די גוי'שע באסעס, אין לונדון איז אזוי, און אין ארץ ישראל ווער שמועסט דען? כ'האב שוין לאנג געבעטן, מען מאכט דארטן אז מען גייט אהיים פאר לאנטש און מען קומט און מען גייט און מען פארט און וואס טוט זיך? דער אראבער האט א פראבלעם אז מ'וועט פארן אין איין באס יונגלעך און מיידלעך, אפילו דאס וויל ער נישט, נישט נאר פרעמדע מענטשן זאלן נישט פארן. פרעמדע חזירים זאלן נישט פארן, נאר אפילו יונגלעך און מיידלעך זאלן פארן עקסטרע, און די גאווערמענט וועט עס נאכגעבן, ווייל זיי זענען זייער שטארק די אראבער, אין בריסל, און בכלל אין גאנץ בעלגיעם און אין יוראפ זענען זיי זייער שטארק, אין לונדון אויך, כ'האב יעצט געליינט א גאנץ באשרייבונג, זיבן אדער אכט אדער ניין מעיארס פון די גרעסטע שטעט אפילו פון לונדון, איז אן אראבער. איין שיינעם טאג אן א קול גייען זיי איבערדרייען די גאנצע זאך צו שאריא לאו און ס'איז נישט דא מער קיין ענגלאנד. חיים משה וועט זיך לויפן באמאכן מיט זיין געלט איך האב אים געבעטן ער זאל צוהעלפן פאר א מקווה ער ניין פאר שרול האגער וועט ער אין אין בני ברק בויען א בית מדרש בהמה וואס דו ביסט מ'קען דאווענען אין די גאס אויכעט אבער א פרוי מוז זיך טובל'ען אין א מקווה אין וואסער. האב אויך געוואלט זאגן ס'איז דא יעצט ארויסגעקומען א נייע מקווה מ'קען עס קויפן פאר אַכט און דרײַסיק טויזנט שקל פארטיג. איך האב עס נאכנישט געזעהן, נאר איין זאך, איך האב אפגעקאלט דעם רב, דער וואס האט געגעבן די ראש המתירים, איך האב אים געפרעגט א שאלה, דו ווייסט א חילוק צווישן חקקו ולבסוף קבעו און קבעו ולבסוף חקקו? זאגט ער יא. זאג איך וויאזוי איז אז מ'האט עס געלייגט און ס'איז נישט געווען מחובר לקרקע און מ'האט ארויפגעלייגט א שטיקל איז דאך עס חקקו ולבסוף קבעו? זאגט ער, אוי ביסט גערעכט, איך נעם אראפ דעם הכשר פון די מקווה, איך נעם אראפ, איך שרייב ארויס א נייעם בריוו, נאר טאמער ס'איז דא א רב המכשיר דארט די גאנצע צייט ווען מ'בויעט עס, און אויכעט איך גיב נאר א הכשר פאר מענער און פאר כלים, זאג איך אים כלים איז א דאורייתא, און נאכדעם דאס וואס דו שרייבסט נאכדעם איז שוין נישט וויכטיג, ס'איז געווען אונז האמיר געהאט דא א איד וואס האט געמאכט כשר'ע פראדוקטן, מ'האט אים געכאפט אז ער האט געגעבן טריפות, געווען א פאפענער תלמיד, איז ר' יונתן שטייף האט אים געגעבן א הכשר און האט עס אראפגענומען, איז ער אריין צום פאפא רב, רבי איך נעם מיך אונטער כ'וועל זיין זייער גוט כ'וועל שוין מער נישט טון, האט ער געזאגט יא אבער איך וועל דיר נישט געבן א הכשר ווען ר' יונתן האט עס אראפגענומען, זאגט ער ווייסטו וואס רבי געב מיר א צעטל אז דו געסט מיר נישט קיין הכשר ווייל מ'האט מיך געכאפט מיט טרייפות, פרעגט ער צו וואס דארפסטו דאס האבן, זאגט ער רבי איך ברויך נאר דיין לעטערהעד מיט דיין סיגניטשער מער ברויך איך נישט, דאס וואס דא גייט פאר, יענער האט ארויסגעגעבן מיט תנאים, די תנאים האט קיינער נישט געוואוסט. סאו ער גייט עס יעצט צוריק ציען איך וועל דאך יעצט ארויף פארן מסתמא אויף ארץ ישראל אפאר טעג ארום ווייל איך מוז גיין צו די גרויסע רבנים ר' יעקב לאנדא זאל ארויס געבן א בריוו פאר ליובאוויטש זאלן עס נישט נוצן און אויכעט ביי דעם עובדיה יוסף'ס זון יצחק יוסף וואס איז געווארן זייער נאנט צו מיר זייט די מקוואות וואס איך האב געבויעט דארטן און זייט איך האב מיך געקריגט אויף די חרסינה ער האט געזאגט אז איך בין גערעכט ער זאגט הלכה כמותו בכל מקום ער זאגט ער קען מיך נאך פון זיין טאטנס צייט. גייט ער אויך ארויסגעבן א בריוו אז די וועלט זאל עס נישט נוצן? נאכדעם פרעג איך דעם רב, מען שטעלט עס צאם מיט פלעסטיק, אמת די רמא זאגט אז חיבור אבנים הרבה איז נישט קיין פראבלעם, אבער איך וויל פרעגן איין זאך, דער מהרשם אין צווייטן חלק וואס ער זאגט אז וועגן דעם איז צעמענט נישט כשר ווייל מען זעט נישט דעם חיבור אבנים הרבה עס איז איין שטיק, שפעטער האט דער מהרשם חוזר געווען אנדערע טעמים אבער נישט ווייל עס איז איין שטיק, אנדערע טעמים, ער האט זיך געווארפן אהער און אהין דער מהרשם, עס איז נישט אזוי קלאר, למעשה וויל איך פרעגן יעצט א שאלה זאג איך דעם רב. וואו האסטו גענומען א היתר אז פלעסטיק הייסט אויכעט א חיבור אבנים הרבה דער רמא זאגט חיבור אבנים יעצט האמיר פונעם מהר"י ששפורט געמאכט א שאלות ותשובות אוהל יעקב. ער ברענגט והיא הדין חיבור עצים הרבה ווייל דאס איז אויכעט א דרך בנין וועגן דעם מען פלעגט זיך קענען טובל'ען אין א גיגית אין א פאס פלעגט מען זיך קענען טובל'ען וואס האט געהאט א לאך אונטן ס'ווענט זיך וויאזוי צו מען האט צוגעשטאפט דרך בנין צו נישט אוי אין דעם אריינצוגיין נאך דרײַ שעה ארבעט און נאך דרײַ שעה א דרשה וויל איך נישט אריינגיין אבער למעשה חיבור עצים אויכעט. דער נודע ביהודה זאגט אפילו אין א גיגית וואס האט א אייזערנע רייף ארום און ארום איז אויך כשר ווייל דאס וואס עס שטייט אז מעמיד על ידי דבר המקבל טומאה איז נאר ווען ס'ליקט יעצט אויב ס'איז צאמגעקלעבט און יעצט ליקט עס נישט ס'איז נאר אויף לעתיד לבוא איז אויך כשר גוט איך בין צו אלעס מסכים וואו שטייט וועגן פלעסטיק ס'נישט געווען דעמאלטס אין זמן אין בימי חזל נו הבו דלא לוסיף דו קענסט נישט סתם אזוי צושטעלן אלעס ווייל פלעסטיק איז נישט א זאך וואס מ'בויעט א בנין שוין געזען אמאל א בנין פון פלעסטיק? סאו דארף מען דא אנהייבן אריינצוגיין אין א גאנצן פלפול, און ס'איז שוין דא רבנים וואס האבן עס מתיר געווען, און מען עדווערטייזט עס שוין איבעראל אז ס'איז צום פארקויפן, סאו דאס איז אזוי אונז זעהן מיר אויס היינט. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. כ'האב באקומען א טעלעפאן קאל פון איינעם פון די פירער פון בעלז, כ'האב אים רעקארדעד, נאר ער האט געבעטן איך זאל אים נישט ארויפלייגן ווייל ער מיינט דאס גוטס פונקט אזוי ווי איך מיין דאס גוטס, ער האט געבעטן איך זאל אים נישט ארויפלייגן, כ'האב אים געזאגט איך וועל אים נישט ארויפלייגן ווייל כ'בין נישט דא וויי צו טון פאר מענטשן, דא לטובת הענין. בעלז. ער זאגט מיר אז בעלז איז זייער שטארק נתפעל פונעם האטליין וואס מען געט קאנסטראקטיוו עדווייס, ס'איז מורא'דיג וויכטיג פאר זיי דאס אז אין מאנטריאל קען מען קויפן קענאביס ליגעל און די זונות זענען דארטן העלפוועי ליגעל. ער דאנקט מיר מורא'דיג פאר מיין ארבעט, און זיי זאגן זיי האבן געהאלטן אז איך וויל סתם טשעפען דעם רב מיט בעלז, האב איך עס ארויפגעלייגט ווייל זיי האלטן ביים קומען, זיי האבן זיך אינטערעסירט אין ארץ ישראל ביים קאנסול פון קענעדע, און מ'האט זיי געזאגט יא ס'איז אמת קענעביס איז ליגעל, עניוועי דאנקט ער מיר מורא'דיג, ווייל ביקאוז אוו דעט גייט מען יעצט מאכן גרויסע תקנות נישט יעדער וועט קענען קומען און מ'וועט דארטן נאכקוקן יעדן, מען וועט געבן לאנטשעס מיט אלעם אינאיינעם צו עסן כדי אז מען זאל האבן א וואך אויף יעדן. און ס'איז א מורא'דיגער תיקון. כ'האב ענק געזאגט, ווען עטץ וועטס כאפן וואס איך טו פאר ענק, וועט עטץ מיך ארומטראגן מיט א גאלדן פלעטער אין די גאס. נישט וואס איך ברויך עס האבן, נאר על כל פנים וואס עטץ האטס געטון וועט עטץ זיכער נישט טון מער. איך גענומען א מענטש און סתם געוואלט פארברענען פאר גארנישט. אבער בעלז איך בין נאך אלץ ברוגז אויף ענק, כ'האב ענק געשיקט עלף מענטשן וואס יענקל פירער האט אפגעפאטשקעט, און דער רוטנער הוטנער ער האט נישט צוגעלאזט אז מ'זאל צוקומען צום רב. מענטשן זאגן נאך היינט, ווען דער רב וואלט געוואוסט דערפון, וואלט ער ארויסגעווארפן יענקל פירער. זאג איך אים, ניין, ער דארף האבן זיין ברודער מיילעך פירער, ער זאל אים געבן דאקטוירים, ער ווייסט אויכעט מיט וועם צו טשעפען און מיט וועם נישט. נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך, דער גרויסער מיליאנער עיליש ענגלענדער, וואס האט געווען א מחרחר ריב קעגן בעלז אלע יארן, יעצט האט בעלז געגעבן א צעטל אז מ'זאל נישט גיין אין די מאכנובקער תלמוד תורה, ווייל זיי האבן אנגעהויבן צו נעמען געלט. איז למעשה האבן עיליש ענגלענדער'ס עטליכע אייניקלעך ארויסגעוואקט פון די תלמוד תורה פון מאכנובקע, סאו יעצט ווי ביסטו? דו ביסט אזוי ווי דער סיגוט האט זיך געשטעלט קטנ'ען אונטער א טראק, טראק איז אוועק געפארן האט מען געזען די ערווה, ער האט געוואלט אז זיין שוואגער שלום בראנדער זאל זיין בעלזער רב, נו קען שלום בראנדער זיין בעלזער רב? ניין, דער משוגענער געגאנגען האט זיך צעקריגט מיט בעלז, יעצט ווי ביסטו? יעצט ביסטו מיטן ערווה אינדרויסן און די טראק איז אוועק געפארן. סתם פיינענצירט א מענטש מחרחר ריב פאר גארנישט. ער געוואלט זיין מאכנובקע האט זיך געדארפט עפענען אין די מאכנובקע שול א קליינע שול, טוהן און געמאכט מה שטוב יחטא זונטאג מאנטאג גוט, יעצט איז כדי בזיון וקצף, האסט זיך געקענט טוהן גוטע זאכן מיט דיין געלט, האסט נישט געטוהן. יעצט איז שוין דורך נאך א יאר און ס'גייט דורך די צייט, ס'געווען זעקס סועסיידס איז געווען דעם פסח, וויין, אלקאהאל, טוגעדער וויט דראגס, ס'איז צרות, יעצט ס'דא א סור מרע ועשה טוב. די סור מרע איז מ'האט געמוזט ארויסברענגען וואס די קאמיוניטי טוט, ווי פארשאלטן די פירער זענען, און וואס זיי האבן אנגעטון מיט קינדער, מיט יונגלעך און מיט מיידלעך. היינט האט מען שוין דאס ערלעדיגט, יעצט דארף מען אנהייבן דעם ועשה טוב, מ'פייט צוריק צוביסלעך, מ'קומט ארויס מיט נעמען, און מ'מוז אנהייבן צו זען אז די קאמיוניטי זאל האבן א תכלית, ווייל טאמער נישט זעמער אויף גרויסע צרות. כ'וויל ענק ארויפלייגן א ריקארדינג פון איינעם וואס רעדט זייער צו די זאך, און איך וויל יעדער זאל עס הערן, ס'איז נישט קיין פאנדרעיזינג צו גארנישט, ס'איז א מענטש וואס ער טוט אויפקלערן די מאדערענעם עולם, די אראפגעפארענע פון וועג, ווי און וואס און ווען מ'האלט און ביי וואס מ'דארף האלטן און וואס מ'קען טון. הערטס אים אויס.

שוין, סאו דער עולם האט געהערט וואס דא טוט זיך, דער עולם איז וועיקינג אפ און מען גייט מאכן קאנסטראקטיוו און פאזיטיוו טשעינדזשעס, לאידך גיסא קאלן זיי אפ די חברה, ניין מען דארף זיך אראפזעצן, באקום לעצטנס קאלס, סרול הגר המצרי האט א גאנצע טיעם וואס זיי האלטן אין איין קאלן, מיט דרך ארץ. גערעדט. דער רב די רעבע וויל זיך אראפזעצן ער וויל ער זעהט ער האט געמאכט א מיסטעיק ער האט זאג איך אים ער זאל גיין אין דרערד איך האב עים געשאלטן ער העט זיין א מת בחיי אביו ס'איז נאר געלונגען אויף איינעם אויפן צווייטן נישט געלונגען אויפן עלטערן זון פון ר' מאטעלע איז עס געלונגען און ער גייט לאנג נישט מאריך ימים זיין ער איז א קאראפטעד שייגעץ פון קאפ ביז פיס אויסער די זנות וואס ער האט געטוהן ווי איז ער געקומען צו מיר איך האב עפעס מיט עים? דער יצחק שטערן האט זיך נישט געקענט שלאגן מיט מיר ווייל איך בין נישט קיין סאקמערער קאקמערער איז ער געלאפן אויף וויזשניץ ער האט געמיינט איך באלאנג צו סרול'ן איך האב נאך זיין טאטן אריין געזאגט כ'האב ארום געשריבן בריוון אז ער האט א פסול'ע מקווה און ממילא איז זיין זיין גאנצע פרעסטידזש געפאלן ער געוען אמאל באלעבאס אויף אלע מקווה'ס מ'האט אים פון איבעראל מרחק געווען מ'האט נישט מיט אים גארנישט ער געגאנגען זאגן ר' מאטעלע געגאנגען זאגן פארן אלטן קלויזענבורגער רב וואס איז געווען א דזשענערעישן פאר אים. ער לאזט נישט בויען נאך א מקווה, עס זאל זיין אויסגעהאלטן לויט ווי זיי אן אן די פלעקסי אן אן ווי סאטמאר רב האט געוואלט, איז געגאנגען קלויזענבורגער רב ער געמאכט די גרויסע מקווה וואס זיי האבן אין בית מדרש, און דאס איז אין אמת'ן א מענער מקווה האט ער עס קאנווערטעד צו פרוי מקווה אויכעט וואס דאס איז זייער נישט צניעות'דיג, נאכדעם איז ער געווארן אפגעפרעגט פון די גאנצע זאך. איז געווארן אויס דער גרויסער ר' מאטעלע, עד כדי כך אז מען האט אים געכאפט מיט א פסול'ע מקווה, איך האב אים געכאפט און איך האב אים געבעטן שטילערהייט פאררעכטן, ער האט נישט געוואלט, האט ער געמיינט ער קען זיך שלאגן מיט מיר, איז ער געוואויר געווארן אז ער האט פארלוירן, נישט איך, נאר ער, עניוועי, סאו, דאס איז וואס דא איז געווען, א טראבלד קאמיוניטי, ער זאגט זייער גוט, מען נעמט אזא נחום ראזנבערג, ער זאגט נישט מיין נאמען, מיך האט מען געלייגט אין חרם, וואס האב איך געטון דא, כ'האב געוואלט מאכן ארדענונג. אויב עטס ווילטס נישט געט דע העל אוט אוו דיס סיטי, גייטס אלע אין די סאוט בראנקס, דארטן ווי ווען מ'עט אנרירן א קינד העט מען דיר אפשניידן דעם פיפיק אינאיינעם מיט די ביצים. זיך אריינגעזעצט דא אפאר משוגעים זאלן רופן דעם נאמען פונעם אייבערשטן, און סאקמער קאקמער דאס איז די איינציגע אידישקייט וואס איז דא, און זיי זענען איבעראל העכער יעדן, יעדן ארויסגעקאפוט און ארויסגעשטויסן, און נאכדעם געוואלט די גרעסטע פירערס ביי זיי. ס'זענען אלע דר'ערטליגערס, אלע נואף, און זאליק האט זיך אויך ארומגעשפילט, און אהרן אויכעט, ס'האט מיר געזאגט אן עלטערע איד, זייער אן ערליכער מענטש, זאגט ער, ווען איך בין געוען א בחור האט מען געוויסט אין סיגעט'ער מקווה טאר מען נישט גיין ווייל אהרן שווימט דארט ארום, דער גרויסער פיש שווימט ארום, עניוועי, און דאס איז זייער וויכטיג אז די יוגנט זאלן וויסן, יו העוו טו וואטש יורסעלף, יו העוו טו וואטש יור טשילדרען, ענד יו העוו טו וואטש יור פעמיליס, וועגן דעם האב איך עס ארויפגעלייגט, איך וויל אז יעדער זאל עס הערן, עניוועי. יעצט עמיר גיין ווייטער. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך. א מענטש אז ער זעהט אן עוולה דארף ער מוחה זיין, איי ער מאכט זיך א חשבון וואס האב איך פון מיין גאנצע מחאה, מען פאלגט מיך מיך נישט, אבער ס'איז נישט אזוי, אז דו ביסט מוחה העלפט דער אייבישטער אז מען זאל הערן וואס דו זאגסט. יעצט, ס'איז געווען זייער אסאך מאל ווען ס'איז געווען אזאלעכע אומגליקן פון בחורים מיט מיידלעך, און איך פלעג אלץ זאגן, דעם באקאנטן תנא דבי אליהו ברוך המקום שהרגו שאין לפניו משוא פנים, ס'שטייט אין די תורה. ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה. איז אמאל האט יעדער אנגעהויבן נע נע נחום נע די חזיר מנוול האט זיך געטוישט אינגאנצן, כ'האב יעצט געזאגט אויף דעם חתן די כלה וואס זענען פארברענט געווארן אין א קאר, זענען נעבעך ביידע אינאיינעם פארברענט געווארן ווייל זיי האבן אפגעטון זנות. האט יעדער געזאגט פון וואנעט ווייסט אז זיי האבן געטון זנות אין די קאר. זאג איך הער אויס קען זיין נישט נישט אין די קאר אבער ס'איז דא פיקטשערס ווי זיי שטייען ביידע מיט א האלבן גלאז וויין און זי איז קלאטשט אין צום חתן און דאס אלץ נידות דאורייתא'ס זאלסט וויסן ווי שיין א פרוי איז און עז ביוטיפול עז השם מעיד שי שוד בי איף יו טאטש הער אין די ראונג טיים איז עס אזוי ווי אנרירן א פאר הונדרעט וואלט ווייער, לייוו ווייער, ס'ווערט פארברענט דער גוף מיט די נשמה. איז אמאל ווען איך פלעג עס זאגן, און ס'געווען אזעלכע אומגליקן, פלעגט יעדער אפקאלן וויי דו יו דו איט, יענעם טוט וויי, יענעם אהער מיט יענעם אהין, זאג איך ליסן, ווען זאל איך עס זאגן, פורים נאכמיטאג? יעצט האב איך עס געזאגט, און כ'האב געשריגן, ס'איז ביי מיר א פלא אז די ראש ישיבות רעדן נישט פון דעם מיט די בחורים, און מ'רעדט נישט מיט די מיידלעך, ס'איז ביי מיר א פלא, ווייל סוף כל סוף איז עס. איסורי כריתות, און וואס מיינסטו געשען? ס'איז געשען א מורא'דיגע זאך, מען האט מיך אנגעקאלט דריי גאר הויכע געשעצטע ראש ישיבות, און זיי האבן געזאגט אז ר' נחום איר זענט גערעכט, אונז גיי מיר אנהייבן צו רעדן אין די ישיבה פון דעם, האב איך זיי פארציילט א מעשה, אז איינמאל איז געשען א מעשה אזוי, כ'האב געמאכט א כלים מקווה אין פלעטבוש אויף איסט סעווענט סטריט, די שול באלאנגט פאר אחיעזר, די קהילת אחיעזר, ס'איז געווען איינער ר' מסלת'ן, ער איז געווען דארטן די רב, ס'איז ניינטין פיפטי איסט סעווענט סטריט. ער איז אויך געווען די רב פון די גרויסע שול וואס איז אויף אושען פארקוועי. ס'איז א כלים מקווה טוירטי פייוו פיט לאנג, ס'האט געוויסע הייטס פאר קורצערע פרויען און פאר העכערע פרויען, ס'איז א מחיה פאר פאר די ימים טובים, פאר ראש השנה יום כיפור סוכות און פאר פסח, קעיטערערס קומען מיט טראקס און זיי טובל'ן דארטן, ס'איז פון די גרעסטע מקוואות מסתמא. אפשר אין די וועלט, די גרעסטע ווייס איך נישט ווייל כ'בין נישט אויסגעווען די גאנצע וועלט, אבער די מאוסט יוזד מקווה, ס'איז טוירטי פייוו פיט לאנג פייוו פיט ווייד, און ס'האט אויכעט אזאלכע פלעקסיס אז טאמער עס פאלט אראפ דישעס זאל מען עס קענען אויפהייבן, א פרוי האט מיר געזאגן כ'האב עס געבויעט אז איר מאן קויפט איר גאלד, נישט גאלד פלעיטעד נאר גאלד דישעס, א קאטלערי, און זי זאגט אז איינמאל האט זי פארלוירן א לעפל אין די מקווה, און זי האט געזאגט פאר דעם מענטש דארטן אין די סטאר דעט איף איי קאם האום וויט מיססינג וואן ספאון מיי האזבענד וויל טשאוק מי טו דעט. דאס איז ספרדים, געלט האבן זיי אבער די ווייבער איז אזוי ווי די כפרה הינדל. האט זי מיר געזאגט זי איז אזוי צופרידן פון מיין מקווה ווייל מען קען אויפהייבן גראד יעדעס מאל ווען ס'פאלט עפעס אריין. עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. איז געווען דארט א רב ער האט געהייסן רב מאסלטאן געווען אן אלטע רב ער איז נעבעך שוין געשטארבן עניוועי זאגט ער מיר איך האב גערעדט מיט אים בשעת מען האט געבויעט ס'איז דא אסאך צייט צו רעדן האב איך אים דערציילט די מסירות נפש פון אידישע טעכטער אין רוסלאנד וויאזוי זיי גייען אין מקווה מיט אלעם נישט קיין אזעלכע פענסי מקווה'ס. און ס'האט אים זייער בארירט אסאך מעשות, למשל איין מעשה האב איך אים געזאגט, כ'האב אמאל געפרעגט א פרוי וואס ביסטו אזוי צוקאכט אין א מקווה, כ'מיין האו דיד יו געט סטארטעד וויט אלל דיס, האט זי געזאגט זאלסט וויסן א פרוי זעהט דעם אייבערשטן יעדן טאג ווי ער גייט מיט איר מיט, האנד מיט האנד, א מאן זעהט עס נישט, א מאן ווערט געבוירן און ער לעבט זיך אפ זיינע זיבעציג צו אכציג צו ניינציג יאר און שטארבט אפ, ער זעהט דאך גארנישט, א פרוי זעהט דעם אייבערשטן יעדן טאג. האט זי אנגעהויבן מסביר צו זיין, עט עי סערטען עידזש הייבן אן צו וואקסן דדים, בריסטן, ס'איז געמאכט אז מען זאל קענען געבן פאר די קינדער צו זייגן, נאכדעם וואס קומט פון די דם נידות, די דם נידות הייבן זיך אויך אן ביי די צוועלף יאר, דעמאלטס ווען א מיידל איז סופאוזינגלי רעדי חתונה צו האבן, נישט אין היינטיגן דור באט סופאוזינגלי. און דאס איז געמאכט אז זי זאל זיך אויסקלינען איר אינסייד סיסטעם, און ס'איז געמאכט אז ווען זי וועט וואוינען מיט א מאן, ווען ס'רירט אן איר דם נידות מיט די זרע, די דם נידות פארשטייט זיך נישט וואס ס'איז שוין ארויסגעקומען, ווייל ווען ס'איז ארויסגעקומען ווערט זי דאך טמא, נאר מ'רעדט ווען ס'איז נאך אינעווענדיג און ס'רירט עס אן, ווערט זי שוואנגער, און ממילא איז דא א כח המוליד, מען קען איבערלאזן קינדער פאר די נעקסט דזשענערעישאן, און נאכדעם ווען זי ווען זי געט שוין בירט, הערט אויף די גאנצע דם נידות און ס'ווערט דערפון מילך, און דאס איז די נארישמענט פון די טשיילד, שטעל דיר פאר וויאזוי דאס ארבעט, ווי האט הלל וויינבערג געזאגט, א פרוי איז א מילך קעסטל, יעצט ווערט זי א מילך קעסטל, עפרא לפומיה, הלל וויינבערג, עניוועי, איז למעשה שפעטער ווען די קינד האט שוין גענוג, איז וויל דער אייבערשטער מען זאל האבן נאך קינדער, און זאל האבן נאך קינדער, הערט זיך אויף די מילך, ווייל ווילאנג זי געבט. צו זייגן איז געווענטליך ווערט מען נישט שוואנגער, און אזוי גייט ווייטער יעדע טריט און שריט, ביז מען ציט אויף א לעכטיגן דור, א נייעם דור, זאגט זי, אונז זעהן מיר דעם אייבערשטן ביי יעדן טריט און שריט, א מאן זעהט גארנישט, וואס האט ער דארט אביסל זרע באהאלטן, ווייסט נישט וואס, ווער און ווען, און ער וואוינט מיט די פרוי, און אלל אוו א סאדען הי איז העפי, מען ווייסט. אה, כ'האב געהאט א בעיבי! אה, כ'האב נישט געוויסט דו האסט בעיביס, כ'האב געמיינט דיין ווייב האט בעיביס, עניוועי. איז די פרוי, שי וואס ווערי טאטשד וויאזוי דער אייבערשטער גייט מיט מיט א פרוי, און ממילא אויב די דם נדות איז דאס וואס ס'ברענגט די פיוטשער דורות, ווען מ'טוט עס ווען מ'מעג, איז זי געווארן זייער פארקאכט אין דעם ענין פון מקווה און זי פלעגט ארום גיין רעדן צו אנדערע פרויען זיי פערסוועידן זאלן האלטן טהרת המשפחה. עניוועי, איך האב דאס אלעס פארציילט פאר דעם רב מאסלאטאן, האט ער מיר געזאגט ער בעט מיך א טובה ער וויל איך זאל קומען אין פלעטבוש און זאגן א דרשה פאר פרויען, זאג איך אים פיין, נאו פראבלעם. און כ'קום אן דארטן און ער טראגט מיך אריין אין א מיידל סקול. האב איך געמיינט ער האט געדינגען דארטן א פלאץ, צו ער האט דארט א פלאץ. בקיצור, ער טראגט מיך אריין אין די צוועלפטע קלאס. און ער פארציילט מיר אז איך זאל גיין דא זאגן די דרשות וואס איך האב מיט אים גערעדט די פ די לעצטע פאר חדשים. גיי איך צו צו דעם שטילערהייט, איך זאג אים, רוף להם אר יו אוט אוו יור קאטן פיקן מיינד? דאס איז דאך מיידלעך, דאס איז נישט אפילו די האר צוגעדעקט, דאס איז גערלס פון די סקול. זאגט ער יא, נו וואס איז די צוועלפטע קלאס, זיי קענען יעדע הלכה אין הלכות נידה, און יעדע הלכה אין הלכות נגיעה, און זיי האבן א נאמען אפילו איך בין א שומרת נגיעה, און זי גייט אויס מיט א בחור און ער וויל געבן די האנט, זאגט זי אנטשולדיגט איך בין א שומרת נגיעה, איך היט אפ נגיעות, איז זאגט ער מיר וואס דארף איך אז איך זאל נישט זאגן גארנישט און האלטן אלעס א סוד און זאלן אהיים קומען שוואנגער מיט א בן הנידה, איך טיטש זיי בעפארהענד, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. ער זאגט נאך מער, איר קענט זיי פרעגן יעדע שאלה אין הלכות נידה אויכעט, ווייל איך האב אים געזאגט איך פסק'ן הלכות נידה אויכעט, זאגט ער יו קען עסק עם עני קוועסטשען יו וואנט, און איך בין מורא'דיג נתפעל געווארן, איך האלט אז דאס איז די ריכטיגער וועג, און וועגן דעם האלט איך אין איין זאגן מען דארף לערנען מיט די קינדער זייער דעוועלאפמענט אוו די באדי. איך האב גערעדט מיט צענליגע סקווערע מיידלעך ווען איך בין געווען אין פרידוואלד משך די פינף פיר פינף יאר וואס איך האב געווען דארט מיט מיין טאטן אן און אף מיט מיין מאמע, איז די אלע מיידלעך האבן מיר געזאגט זייערע בויפרענדס וואס דאס איז סקווערע בחורים און פלעגן גיין תחת כל עץ רענן און אונטער יעדן צווייגהאפטיגן בוים האט מען געמאכט זנות האבן זיי מיר געזאגט אז די בויפרענדס האבן זיי געזאגט אז ווילאנג מען ווערט נישט פרעגנענט איז נישט דא קיין שום עבירה און זיי האבן אלע געהאט פילס אלע מיידלעך און זיי האבן אויך געהאט די פילס פון די מארנינג עפטער ס'איז דא אזא פיל אז טאמער מען האט נישט געמאכט די פיל פאר תשמיש איז קען עס הרג'נען די זרע א טאג שפעטער אויך ס'הייסט די פיל די מארנינג עפטער און דאס איז מיט וועמען אונז האנדל מיר סאו ס'איז זייער וויכטיג מען זאל יעדן איינעם זאגן די הלכות מיט הלכות נידה מיטן חומר האיסור און נישט מען זאל ווי מען זאגט ארומהענגען און געגאנגען. דער אייבערשטער האט אראפגעלאזט א פייער אויף דעם חתן די כלה און איך האב עס מורא'דיג פארדאמט און איך האב באקומען גריסן, איך האב באקומען דריי גרויסע ראשי ישיבות האבן געזאגט מיר גייען אנהייבן צו רעדן מיט די בחורים דעם ענין ברבים, ס'איז נאו סיקרעטס ביהיינד איט, און אין די תגובות איז געווען איך האב עס ארויפגעלייגט עס און מ'האט ארויפגעלייגט די גאנצע שטיקל דרשה וואס איך האב געזאגט האבן מענטשן אריינגעקומען דו ביסט גערעכט, יו רייט, ווי שוד טאלק אבאוט דיס, פון וואס איז דא צו האלטן א סוד? ווען די צוויי וואלטן נישט געטון אזא מין איסור זנות ברבים, און זיי וואלטן נאך געקענט היינט לעבן, וואלטן אסאך מענטשן הנאה געהאט פון זיי. זיי האבן געגעסן א פגה בלא זמנו, זיי האבן געגעסן א נישט געצייטיגטע פייג. די גמרא זאגט ווען איינער עסט מצה ערב פסח איז אזוי ווי ער בועל ארוסתו בבית חמיו, אזוי ווי ער האט געוואוינט מיט זיין כלה אין ביים טאטנ'ס הויז, טייטש אזוי. ביינאכט נאך די חתונה איז זי שוין מער נישט קיין ארוסה, זי איז דיין ווייב, קענסט וואוינען מיט איר, קענסט טון וואס דו ווילסט, חוץ עס איז דא קלייניגקייטן אין שלחן ערוך וואס מען טאר נישט טון, אבער אדער דען דעט קענסטו וואוינען ווען דו ווילסט, וויפיל דו ווילסט, און דו קענסט נישט אויסווארטן ביז ביינאכט, ביסטו בועל ארוסה בבית חמיו. די זעלבע איז ווען איינער עסט מצה ערב פסח, ביינאכט איז דאך א מצות עשה דאורייתא, איינמאל א יארעדיגע מצות עשה, אבער טאמער. דו קענסט דיך נישט צוריק האלטן, עסטו ערב פסח מצות האסטו שוין נישט דעם זעלבן טעם מצה אין מויל. סאו איך וויל אז דער עולם זאל פארשטיין זייער קלאר, ס'איז זייער הארב און ס'איז נישט קיין דזשאוק, און וואס דו האסט טענות פארוואס מ'רעדט עס וכדומה, איי דאנט קעיר, איך האב דיך אין בוידעם. איך מוז זאגן וואס דער רצון השם איז ס'זאל געזאגט ווערן. יעצט אין שלחן ערוך אין אבן עזר סימן כ' סעיף א' שטייט אז איינער רירט אן אין איינע פון די עריות געט מען אים מלקות. דאס איז אזוי ווי דער רמב ם, כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך בקיצור אז ס'איז מחלוקת דער רמב ם מיטן רמבן צו שאר קריבות, נישט וואוינען ממש, צו דאס איז אויכעט נכלל אין די לא תעשה פון איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרב לגלות ערותה, דער רמב ם האלט אז טאמער דער מאן איז א דאקטער דארף ער זי לאזן שטארבן, מען טאר זי נישט אנרירן, דער רמבן מיט א נון האלט אז דאס איז נאר אסמכתא, און ממילא טאמער ער איז א דאקטער מעג מען אנרירן, דער שך אין יורה דעה סימן קנז' אין הלכות נידה סעיף קטן י איז מסכים אז דער רמב ם איז גערעכט. געזאגט אז ס'איז אביזרייהו דגילוי עריות, מ'איז זיך מחויב מוסר נפש צו זיין, און דער רמב ם, דער רמב ן וואס ער איז מתיר איז אויך נאר מתיר ווען ס'איז מקום סכנה צו כדומה. יעצט דער תרומת הדשן, דער סמ ג אין לא תעשה סימן קיף כ ו, דער חינוך אין לא תעשה סימן קיף פ ח, דער טור אין אבן עזר סימן כ, דער מאירי אין מסכת שבת דף ס ו עמוד ב, האלטן אלע אז ס'איז אפילו דאס אנרירן איז אויכעט ביהרג ואל יעבור, ס'איז נישט קיין אסמכתא, ס'איז לא תקרבו לגלות ערותה, ס'איז א לאו. יעצט אין רמ א אין יורה דעה סימן קיף נ ו סעיף א' איז זאגט ער אז אין אלע איסורים פון גילוי עריות וואס זיי האבן נישט קיין מיתה נאר ס'איז א לאו דארף מען זיך אויכעט יהרג ואל יעבור. אזוי הארב ווי דער לאו, ס'איז א לאו פון יהרג ואל יעבור, ממילא זעהט אויס לויט די אלע פוסקים אז זיי נעמען אן ווי די רמב ם. יעצט קומט אויס אז א נגיעה אנצורירן לשם קרבה, אזוי ווי זי האט זיך אריין געקלאטשט אין אים, צו כדומה, דאס איז ביהרג ואל יעבור. יעצט נאכדעם איז דא דער איסור ייחוד וואס מען פארט ארום מיטן מיידל, דאס איז אויכעט א איסור תורה, ווייל ס'שטייט כי יסיתך אחיך, און שטייט בסתר לאמר, דרש'נט די גמרא אז איסור ייחוד איז אסור מן התורה, און לויט אסאך פוסקים איז עס ביהרג ואל יעבור. יעצט שרייבט דער רמב ם אין פרק ב' פון הלכות איסורי ביאה הלכה, כ שיזהר מאוד מען זאל זייער אבאכט געבן אין א יחוד שהוא הגורם הגדול צו עריות. יעצט אויב טרעפט זיך א מענטש אין א ענין פון א איסור יחוד זאל ער וואטשן און זאל ארויס זאל טוהן אנטלויפן אזוי ווי יוסף הצדיק איז ארויסגעלאפן און חס ושלום ער זאל נישט בלייבן דארטן ווייל ער שעמט זיך. און אויף דעם איז געזאגט געווארן א פסוק אין משלי קפיטל כ א פסוק ל, אין חכמה ואין תבונה ואין עצה נגד השם. ס'איז ידוע אז דער הייליגער דברי חיים איז אמאל ארויסגעשפרינגען פון א פענסטער וואס איז געקומען אין א מצב פון יחוד, און ס'איז אויך ידוע אז דער בעלזער רב דעם היינטיגן, ע ר' יששכר דוב, זיין טאטע די בעלזער שקצים האבן אים אריינגעשיקט א נוירס אין שפיטאל נאכדעם ווען ער געהאט אן אפערעישאן איז ער ארויסגעשפרינגען פון די פענסטער און דאס האט גורם געווען זיין טויט אזוי יונגערהייט, ס'איז נישט קיין דזשאוקס דאס, ביי אונז איז דא איינער וואס איז געגאנגען זיצן אויף הונדערט און דרײַ יאר וועגן איסור יחוד ווייל ער איז געפארן מיט א מיידל ארום און ארום אַכצן שעה א וועג וואס דויערט צוויי שעה. און גייען די בחורים און מען גייט אויס מיט די מיידלעך און דאס אלעס איז מותר לכתחילה, קומט דער אייבערשטער און ער ווערט וירא השם וינאץ מכעס בניו ובנותיו, הייבט זיך אן א גאנצע מעשה, וואו ביסטו געווען אייבערשטער, זיי האבן קוים אנגעהויבן זייער לעבן, דעי דזשאסט סטארטעד דעיר לייף, וואס וואס האסטו געטון? העי, דער אייבערשטער האט זיינע רולס. און ס'איז אזוי ווייט אז דער הייליגער רמב ם ברענגט אז די גדולי חכמים, דאס איז ר' מאיר און רב טרפון פלעגן זאגן פאר זייערע תלמידים היזהרו בי מפני בתי היזהרו בי מפני כלתי, זאלטס אבאכט געבן אויף מיר איך זאל נישט צוקומען צו קיין יחוד מיט מיין טאכטער און מיט מיין שניר, פארוואס? צו ווייזן ס'איז נישט קיין בושה, ס'איז פעקטס אוו לייף. ממילא די זעלבע אויכעט, אז איינער ארבעט אויף א פלאץ דארף מען אבאכט געבן היזהרו בי מפני הסעקרעטערי. און די זעלבע אויכעט, ס'גייט אויס א יונגעל מיט א מיידעל, וואס האבן זיי אויסצוגיין? קוקטס נאך אין של"ה הקדוש אין אות ק' פון קדושה וואס עס זאגט אז מ'טאר דאס נישט טוהן ווייל ווען עס ווערט צו א קישוי אבר קומט עס שוין צו צו זרע לבטלה, און ר' יונתן אייבשיץ האט אסאך אסאך דרשות וואס ער רעדט וועגן דעם, ס'געווען אזא זאך, דער חתן איז געגאנגען טרעפן די כלה, די זעלבע וואס מ'טוט היינט. און ער שרייבט דאס איז אלץ גילוי עריות ממש. און ער זאגט פון דעם שטארבן יונגע קינדער און פון דעם שטארבן יונגע בחורים, סאו היינט איז עס געווארן א מאדע אז מען מעג רעדן מען מעג עס טון, און איך רעד צו די ראש ישיבות שוין איך האק זיי שוין צוואנציג יאר און איך זאג זיי מען דארף רעדן אין ישיבות פון דעם, אלע פיקטשערס אויף די וואטסעפס קענט איר זען, די כלה זיצט צווישן די פיס פון חתן אדער קלאטשט אין אדער אהער אדער אהין אדער ממש בקירוב בשר ווען מען כאפט די פיקטשערס. ענד איטס אלל ראנג, און דאס געב איך קרעדיט פאר די חסידים, די אלע חסידישע אפילו די אפגעפארענע בחורים זענען נישט אזוי אפגעהיטן, וועסטו זען זיי האבן קיינמאל נישט טאטשן די כלה, ווייל אויף אזויפיל האבן זיי שוין געלערנט אין א חסידישע שטוב אז מען טאר נישט, און זיי האלטן זיך גאנץ פיין ווייט פון די כלה ווען זיי כאפן די פיקטשערס, אבער נאכדעם אז זיי גייען אויס מיט זיי און מען שפילט ליבע אין די קאר מיט די אלע אנדערע זאכן, דעטס אלל ראנג. יעצט דער ערוך השולחן ווען ער ענדיגט אין אבן עזר סימן כא, סוף. סעיף ז', זאגט ער אזוי, כללו של דבר, השם אורחותיו ומעגלותיו לא יכשל לעולם, ואשר לא ישים על ליבו, ווער ס'טוט נישט צולייגן האלב זיין הארץ צו וואס ער טוט, יפול ברשת היצר הרע, זאגט ער פארוואס, ווייל כי חזק הוא ממנו. יא, מען גייט אום ביינאכט, מען גייט שאפינג, מען גייט דעיס מיט די כלה, מען פארט ארום מיט די קאר, און נאכדעם ווערט א מורא'דיגע פראבלעם. יעצט אין די אחרונים איז דא א גאנצע אריכות אז מ'טאר נישט געבן די הענט פאר א פרוי א הענד שעיק אויף צו זאגן שלום עליכם וכדומה, אין ספר חסידים אין סימן תתרצ שטייט קלאר אז ס'איז א איסור דאורייתא, און ס'דא א ספר קריינא דאיגרתא פונעם סטייפלער אין חלק א', סימן קסב, ברענגט ער אין נאמען פון חזון איש אז ס'איז בכלל פון אביזרייהו דגילוי עריות, ממילא איז דאס ביהרג ואל יעבור. יעצט איז דא אזאלכע וואס זאגן מען קען נישט פארשעמען א פרוי, א פרוי ווערט זייער פארשעמט אז טאמער מען געט איר נישט די האנט, איך האב געהאט צו טון מיט טויזענטער פרויען אין מיין לייף, אין קאריער, און און איך האב באגעגנט אסאך פרויען, און זיי פלעגן קומען צו אונז אין אפיס מיט אלעם, ברוך השם קיינמאל האב איך נישט געגעבן א האנט פאר א פרוי, איך פלעג זיי אלץ זאגן איים אן אלטרא ארטאדאקס דזשו ענד איים נאט סופאוזד טו דא איט, האבן זיי אלע רעספעקטעד, דו האסט נישט קיין השגה וואס א רעספעקט כ'האב געהאט, מיין טאטע איז געווען פֿיר אדער פֿינף יאר אין א שפיטאל און א נורסינג האום און מיין מאמע אויכעט, איך האב דורכגעוואָרפן נורסעס געלאור, קיינמאל נישט געגעבן א האנט. איים א ראביי, ארטאדאקס ראביי, האבן זיי געזאגט, אוי ראביי ווי ריספעקט יו. ס'איז נישט קיין שאנדע, פארקערט, דו דו געסט איר נישט ווען זי שטרעקט א האנט און דו ווילסט איר נישט געבן ווייל דו האלטסט אז דו ביסט א מאן און זי איז א פרוי, ווערט זי ברוגז, אבער סתם אזוי? קיינמאל אין לעבן איז זי נישט געווארן ברוגז, פארקערט זיי האבן מיך נאך ריספעקטעד. יעצט ער ברענגט אויך אויף די קריינא דאיגרתא עה דארטן אין סימן ק ס ג, אז לא ימולט אז א יונגער מענטש זאל נישט געבן זאל געבן די הענט פאר א פרוי און ס'זאל אים נישט גורם זיין א הרגשת הנאה פון עריות רחמנא לצלן, און איך לייג נאך צו נאך מער. איך לייג נאך צו נאך מער, מען טענה'ט ארום די רמב"ם איז גערעכט צו די רמב"ן איז גערעכט, צו ס'איז אביזרייהו דגילוי עריות ביהרג ועל יעבור צו נישט ביהרג ואל יעבור, ס'טייטש אויב ס'קומט אויס אז מען קען ראטעווען איינעמ'ס לעבן איז עס נישט ביהרג ואל יעבור, אזוי זאגט די רמב"ן. וויל דיר אבער עפעס פרעגן, קוק אן דיין אבר צו ס'ווערט דיר נישט קיין קישוי אבר, און קוק דיר אן די אונטערהויזן צו ס'האט נישט ארויסגעפישט אביסל זרע. נעם, כאפ אן די אמה און עסט זען ס'גליטשט זיך עפעס ארויס, און דו'סט עס רירן מיט ביידע הענט, עסט מיט די פינגער עסט עס אזוי רייבן, עסטו זען אז ס'ווערט אזוי ווי א זייף, דאס איז זרע, דאס איז נישט קיין קטנים, דאס איז נישט קיין פישעכץ, דאס איז זאמען, איז במילא זאלסטו זייער שטארק וואטשן, ווייל די אלע זאכן צו ס'איז ביהרג ואל יעבור, צו ס'איז אביסל מינימייזד נישט ביהרג ואל יעבור, ביי דיר גייט געשען א מורא'דיגער אומגליק, און דאס זאגט דער סטייפלער אין סימן ק סמך ג, דאס איז אין דארט אין זיינע בריוון, יעצט די זעלבע ברענגט צו דער מועדים וזמנים, דאס איז הרב שטערנבוך, אין חלק ד' פונעם חזון איש, דאס דער חזון איש האט עס יעדעם געזאגט אז לא ימולט א יונגער מענטש זאל נישט נכשל ווערן מיט זרע לבטלה ווען ער געבט פאר א פרוי, און אויכעט דער חזון איש זאגט נישט דווקא זרע לבטלה נאר סתם הרגשת הנאה פון עריות. יעצט אין שאלות ותשובות ויצבור יוסף אין סימן יד און אין אויך אין שאלות ותשובות דברי ישעיהו אין סימן ט"ו איז זאגן זיי מען טאר נישט אפילו ווען די פרוי שטרעקט אויס די האנט פריער דאס האט נישט קיין שום מין היתר אזוי שטייט אויך אין שאלות ותשובות נחלת פנחס חלק א' סימן פ. און יעצט אפילו א הענדשעיק וואס מען דארף האבן לשם קנין איז אויך אסור, אז ס'איז דא אזא ענין אמאל אז מען איז טרוד מיט די ארבעט קומט מען נישט צו צו קיין הרהור, אבער דא איז אנדערש ווייל אפילו ס'איז לשם קנין און דו ביסט טרוד אינעם קנין אבער אז ס'גייט מיט א הענדשעיק און ס'האט צו טון מיט א פרוי ווערט מען אראוזד ען עקסייטעד, אזוי זאגט די ספר פרי דעה סוף. סימן קוף צדיק ה, ובפרט ווייל ס'איז דא א נגיעה פון חיבה און קרבת הדעת ווייל מ'מאכט א קנין, און אזוי שטייט אויכעט אין ספר שדי חמד מערכת קוף כלל ז. יעצט אין אגרת משה וואס דאס איז ער געווען דער פוסק פאר אלע אמעריקאנער איז און ער איז געווען פאר די גאנצע וועלט אבער דא אין אמעריקע איז ער געווען מורא'דיג אנגענומען שרייבט ער די זעלבע אין אבן עזר חלק א', סוף סימן נ ו' און אויכעט אין אורח חיים חלק א' סימן ק י ג, און די זעלבע שטייט אויך אין ספר אז נדברו חלק ב' סימן ל ג, נישט אזוי ווי די וואס זאגן אז מען טוט עס נישט לשם חיבה נאר לשם ידידות איז מעג מען יא, זאגן זיי אלע אדרבה דאס איז נאך די גרעסערער איסור. יעצט איז דא א ספר שערים מצוינים בהלכה, ער האט צוזאמגענומען פון צענליגע און צענליגע פוסקים אויפן קיצור שולחן ערוך, דאס איז רב ברוין, אין סימן ק נ ב' אין סעיף קטן ט ו ברענגט ער א גאנץ אריכות פון אחרונים אז דאס איז אלעס אסור און ס'איז אביזרייהו דגילוי עריות. יעצט, די פוסקים שרייבן אז מ'טאר נישט אנרירן אפילו דורך א בגד. משל, אז דו רירסט אן מיט א הענטשקע, אזוי שטייט אין ספר חסידים, דאס כ'האב שוין פריער נאכגעזאגט, סימן ת ת ר צ, און אויכעט אין שדי חמד, מערכת ק כלל ז', און כל שכן אז מ'טאר נישט אנרירן אין איר ממש, דאס רעדט מען פון געבן א האנט, כל שכן מ'טאר נישט אנרירן אין איר ממש אויף די ארעם, צו ביי די בריסטן, צו ארויפלייגן די הענט אויף איר און אראפרוקן אויף איר גוף, כאטשיג זי איז אנגעטון מיט א קלייד. אין ספר בית שערים אין חלק אורח חיים סימן קוף צדיק ד' רעדט אז מען טאר נישט, און ס'איז דא א ספר אוצר הפוסקים און דאס איז צוזאמגענומען אויף אבן עזר אין סימן כ' אות ד' האט ער א גאנץ אריכות און אלע אחרונים וואס זאגן אז מען טאר נישט דאס איז אביזרייהו דגילוי עריות. און אין שאלות ותשובות חלקות יעקב, פון הרב ברייש חלק ב' סימן י ד, איז רעדט ער דארט ארום אז מען שטייט אין א באס, און א פרוי איז דארט אויך דא, און מען איז צאמגעשטופט, און מען פילט אז מען רירט איר אן. איז אזוי, אין שאלות ותשובות איגרת משה, איז אויב ס'איז נישט דא קיין אנדערע וועג, איז ער מתיר, ווייל ער טענה'ט דאס הייסט אזוי ווי א הנאה וואס ס'קומט בעל כרחך. יעצט אזוי, לכתחילה טאר מען נישט האבן הנאה פון א זאך וואס קומט בעל כרחך, אבער אז ער איז דארטן און ס'שטופט זיך אריין דארט א פרוי, איז ער אביסל מיקל. און איך וויל רעדן וועגן דעם ווייל איך וויל מסביר זיין, ווען דו טוסט עס מיט א גוי'טע אינעם טרעין, א אידישע טאכטער העסטו עס טוען העט זי גארנישט טוען ווייל זי העט מורא האבן פאר די מעדזשיק ווארד שידוכים, אבער דו העסט עס טוען פאר א גויטע, וואו ווען זי העט זיך נעמען שרייען יאל נעווער סי די ענד אוו איט, און יעצט האבן זיי שוין אין די טרעינס אויף די פלאר אויכעט אזאלכע קוקערס וואס ווייזן פונקטליך וואס מען טוט אפילו ווען מען איז צוזאמגעשטופט. יעצט אידישע טעכטער איך בעט ענק טאמער איינער שטופט ענק אריין אין ענק, צווישן די פיס, צו אין די מחילה, צו פארנט, זאלסטו דיך אויך נעמען שרייען, האב נישט קיין מורא פאר שידוכים, דו העסט עניוועי טוהן א גוטן שידוך, אבער טאמער איז עס א גוי יו וואונט סי די ענד אוו איט, סאו איך האב נישט אזוי ווייט יעצט שוין מיט די הלכה, אפילו ר' משה זאגט אז ס'איז א הנאה וואס ס'קומט בעל כרחך, און מוז מען נישט ווי מ'זאגט ארויסשפרינגען פונעם טרעין צו פון באס, ער איז מיקל אביסל דערין, אבער איך זאג ענק. אז הלכה ווייס איך נישט, איך ווייס איין זאך, יו דו איט יו געט קאוט, העסט אויסזען ווי נחמיה, נחמיה העט האבן א שיטה פון הונדערט און דרײַ יאר, אפשר ווייניגער ווייל ער העט ארויסקומען שוין א יאר צוויי פריער ווייל ער זיצט שוין א יאר צוויי און די תשובה איז ביי ר' משה'ן אין אבן העזר חלק ב' סימן י ד, אבער ר' משה אליין זאגט א למעשה, אפשר טאקע קען זיין אז. אז דו האסט נישט אן אנדערע ברירה, איז עס נישט אביזרייהו דגילוי עריות וואס מען איז מחיוב מוסר נפש צו זיין פאר דעם, אבער למעשה דארף מען עס אסר'ן מצד הרהור, ס'ווערט דיר גראד א קישוי אבר און ס'הייבט אן צו שפריצן זאמען, ווענד זיך ווי אלט דו ביסט, און ס'ווענד זיך ווי ווייט די טרעין רייד איז, ווייל טאמער עס גייט עס גענוג ווייט, קענסטו באקומען א קישוי אבר קענסט מוציא זיין זרע אין די הויזן, און דו קענסט אהיים קומען און דו ביסט א געהארגעטער מענטש, ביסט א גברא קטילא. פאר די אלע זאכן זאל מען זייער וואטשן, און אין שאלות ותשובות שבט הלוי פון רב וואזנער חלק ד' סימן קל"ו שטייט קלאר אז מען טאר נישט זיצן אין א באס לעבן א פרוי וועגן קודם ס'קען קומען נגיעות הגוף דורכן קלייד וואס דאס איז א איסור דאורייתא זאגט ער און נאך מער אז די זיצן לעבן א ערווה ברענגט אריין הרהורים

אז א מאן טאר נישט מאכן א מאסאזש פאר א פרוי און א פרוי טאר נישט מאכן א מאסאזש פאר א מאן. געווען דא איינער אין ווילימסבורג וואס האט געמאכט מאסאזשעס און ער געווען א תלמיד פון א גרויסן צדיק און יענער האט אים אהער גענומען און ער האט אים געזאגט מען טאר נישט האט ער אים מסביר געווען מען מעג מיט אהער מיט אהין און סוף איז געווען ער איז נכשל געווארן און היינט איז ער גארנישט היינט איז ער א דרעטליגער. איינס איז אז ס'דא אין דעם א הרהור, און אויסער דעם איז עס אביזרייהו דגילוי עריות, און מען טאר עס נישט טוהן אפילו ווען מען איז אנגעטוהן. יעצט מען דארף אויך וויסן צו גיין צו א דאקטער, א מאן דארף גיין צו א מאן דאקטער און א פרוי דארף גיין צו א פרויען דאקטער, יעצט ווען א מאן קען גיין צו א מאן דאקטער און ער גייט צו א פרויען דאקטער, איז עס אינעם כלל וואס עס שטייט אין די פוסקים אז ווען איינער קוקט באצבע קטנה פון א אישה זאל הנאה האבן, איז ער עובר אויף א לאו פון לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אויסער דעם וואס ס'איז דא אביזרייהו דגילוי עריות איז נאך דא דער לא תתורו אויכעט. די גמרא זאגט אין מסכת ברכות דף ס א עמוד א אז ווען איינער מרצה, דאס טייטש ער ציילט, געלט פאר א פרוי מידו לידה, פון זיין האנט צו איר האנט, כדי להסתכל בה, ער וויל הנאה האבן פון איר, אפילו ער האט אין זיך תורה ומעשים טובים אזוי ווי משה רבינו, וועט ער נישט מנקה זיין מדינה של גיהנום, ווייל ס'שטייט אין פסוק יד ליד לא ינקה רע. יעצט ווערט אויך געברענגט. פון ר' ניסים קארעליץ אין ספר חוט שני ווערט דארטן געברענגט אין הלכות שבת חלק ג' עמוד רפ א אז א מאן וואס ער קען גיין צו א דאקטער א מאן און ער גייט צו א דאקטער א פרוי הייסט א רשע אויכעט אזוי ווי די גמרא זאגט אז דארט ווי ס'איז דא דרכא אחרינא איז ער א רשע מיקרי. איז די זעלבע זאך אז ער קען זיך באנוצן מיט א מאן וואס באנוצט זיך דאך מיט א פרוי. און די זעלבע זאך איבער צו געבן חפצים פאר א ד אין די האנט פון א פרוי. שטייט מסכת ברכות דף ס א עמוד א', מסכת עירובין דף י ח עמוד א', תנו רבנן המרצה מעות לאישה מידו לידה כדי להסתכל בה אפילו יש בו תורה ומעשים טובים, כמשה רבינו לא ינקה בדינה של גיהנום. איינער ציילט אין די האנט פון א פרוי אריין געלט איז אפילו ער האט אין זיך תורה אזוי ווי משה רבינו, תורה און מעשים טובים אזוי ווי משה רבינו וועט ער נישט ווערן אויסגעלייזט פונעם דינה של גיהנום שנאמר וואס עס שטייט יד ליד לא ינקה רע. יעצט פון די גמרות ווייזט אלס אויס אז נאר טאמער ער איז מתכוון להסתכל בה אדער ליהנות ממנה, טאמער נישט מעג מען אפילו ביי א פרוי מעג געבן פאר א פרוי. אבער דער מאירי זאגט דארט די גמרא סתם, ער שרייבט ואפילו מעות לא ירצה מידו לידה משום מחשבה רעה, ווייזט דאך פון דא אויס אז אפילו ווען ער האט נישט אינזין הנאה צו האבן, אטאמאטיש ווערט ער אריינגעשלעפט אין שלעכטע מחשבות ביז ער וועט נאכדעם צוקומען צו עבירות, אבער די מחשבה אליינס איז אויכעט אן עבירה. אבער ס'וועט אים ברענגען ווייטער אויך. יעצט מכל שכן נאך ווען ווען ער געט איר אין די האנט רירט ער איר אן ממש, דעמאלטס איז זיכער זיכער אז ס'טויג נישט. אפילו ווען ער האט נישט אינזין צו קוקן אויף איר. ס'צרות. יעצט קומט אויס אפילו ס'איז דא פוסקים וואס האלטן אז נגיעה שלא לשם חיבה איז נישט אסור. ווי איך האב אונז שוין געזאגט אין יורה דעה אין סימן קוף צדיק ה דארט אין די שך, און אויך אין די טורי זהב אין אורח חיים סימן ת ר ט ו סעיף קטן א, אבער למעשה איז עס אסור מכח דעם וואס ס'ברענגט אים צו צו מחשבות רעות און אזוי ווייטער. און דער אמת איז די של"ה הקדוש שטייט און אין אנדערע ספרים שטיין אז די גאנצע זאך ווי איך לערן ארויס די קרבות פון א פרוי וואס זי איז אן ערווה אויף אים לערן איך ארויס פון זיין אייגענע פרוי אזוי ווי ביי זיין פרוי איז דא אלע קרבות איז במילא איז עס דא ביי אנדערע אויך עס קומט אויס פונקט אזוי ווי מען טאר נישט איבער געבן אין די האנט פאר זיין פרוי א נדה אזוי שטייט אין יורה דעה סוף סימן קוף צדיק ה און אזוי ווערט געברענגט אין אלע ספרים. איז די זעלבע זאך איז דא אויכעט אויף איבערצוגעבן פאר א פרעמדע פרוי, דער של"ה הקדוש ברענגט א גאנצע אריכות וועגן דעם, יעצט די זעלבע ווערט געברענגט אין די אחרונים, אז מען לייגט ארויף די קידושין אויף די פינגער פון א פרוי ווען ס'איז א חופת נידה, ספר שאלות ותשובות, דברי מלכיאל, חלק ה', סימן ריש ו, און שדי חמד, מערכת חתן וכלה, און שטייט אין בעל הטורים. אין פרשת חיי שרה, קפיטל כ ד פסוק מ ז, אז אליעזר האט נישט אנגערירט אין רבקה'ן ווען ער האט איר איבערגעגעבן די נזם און די צמידים, ווייל מען טאר נישט אנרירן. שטייט אויך אין שדי חמד אין מערכת ל, כלל קוף מ א אות ז, אז ס'איז נישט ריכטיג אז דער שמש פלעגט אמאל ארום גיין אין די שטאט געבן די ד' מינים פאר יעדן איינעם זאל קענען מאכן א ברכה, ווייל נישט יעדער האט עס געהאט. איז נישט ריכטיג אז ער געט עס צו די האנט פון א פרוי וועגן א חשש גירוי היצר הרע, ער העט זיך אנרייצן דעם יצר הרע ויכול לבוא לידי הרהור, מיר האבן דערציילט אסאך מענטשן ווען זיי געווען יונג זיי אויסגעגאנגען מיט מיידלעך, זיי האבן געמיינט ס'איז א גוטע דזשאוק, שפעטער אז זיי האבן נישט געווארן קיין חתן כלה מיט די מיידל, ס'טייטש אזוי, טאמער איז יא געווארן א חתן כלה מיט די מיידל איז עס אזוי ווי די מעשה פון שפיטאל, שפיטאל איז געווען א דאקטער האט זיך אויסגעלערנט אין סייקייעטרי, מ'האט אים אריין געברענגט אין שפיטאל, בקיצור אויפן ערשטן פלאר הערט ער ווי איינער שרייט שפרינצע! יעדע מינוט! פרעגט ער דעם דאקטאר וואס איז דאס, זאגט ער ער האט געהאט א גערל פרענד שפרינצע און סוף האט זי אים אויסגעשפילט, זי האט אים נישט גענומען איז ער משוגע געווארן. אויפן פערדן פלאר גייט ער ארויף הערט ער ווי איינער שרייט שפרינצע! שפרינצע! פרעגט ער דאקטאר וואס איז דאס, זאגט ער ער האט חתונה געהאט מיט שפרינצא, ער איז משוגע געווארן ווייל ער האט זי נישט באקומען און יענער איז משוגע געווארן ווייל ער האט זי יא באקומען, ס'טייטש אויב דו באקומסט עס יא ביסטו אזוי ווי אויפן פערדן פלאר און שרייסט שפרינצא, און אויב דו באקומסט זי נישט ביסטו אויפן ערשטן פלאר און דו שרייסט שפרינצא, אבער למעשה א גאנץ לעבן איטס גאנא האונט יו. מיר האבן שוין דערציילט אסאך מענטשן קענען נישט מאכן שלום מיט זייער ווייב, דעי קענט פלעי לאוו וויט דעם. פארוואס? ווייל זייער ליבע איז אריין געגאנגען אין א מאל וואס זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי גייען באקומען, האט א מאל געווען שוין נגיעות מיט עריות אויכעט, און פערציג יאר דעי טרייאינג טו קליימב ארויס און ס'גייט נישט, האט איינער געזאגט א גוט ווארט, קוק ווי שטארק די פרויען זענען, זיי דרייען זיך ארום זיבן מאל און ביסט סטאק מיט זיי, זאגט ער, און איך דריי מיך שוין פערציג יאר און איך טריי ארויסצוקריכן און איך קען נישט, איז במילא דארף מען וואטשן פאר די אלע זאכן זאל נישט צוקומען צו קיין הירר, ווייל נאכדעם האונט, איט'ס האונטינג יו פאר די רעסט אוו יור לייף. יעצט אין ספר לבושי מרדכי אין מהדורא קמא אין אבן העזר סימן מ ט זאגט ער דלאו אורח ארעא ס'איז נישט א סדר להושיט דבר מה מען זאל אויסשטרעקן עפעס א זאך ליד אשת איש און ער זאגט אז מען זאל זייער אבאכט געבן אויף דעם יעצט אין ערוך השולחן אין אבן העזר סימן כ א סעיף ז שטייט אז די היארעס דבר השם ירחק מכמו אלו, ווער ס'איז ירא דבר השם זאל זיך מרחק זיין, און אזוי שרייבט אויך דער דעברעצינער רב אין חלק ד' סימן קל ז, און ס'ווערט אויך געברענגט אין שאלות ותשובות ברוך השם פון הרב רוטמאן סימן פ, ברענגט ער צו אז ס'איז זייער א גוטער מנהג וואס די פרומע טוען אז מ'לייגט אראפ א זאך אין פראנט פון די פרוי אפילו ביי א פנויה, ווייל טאמער מען רירט עס אן, מען רירט זיך אן, איז זאגט ער אז דער ירושלמי רופט עס אן א דבר מכוער, מכוער, זייער א מיעסע זאך. אין פלא יועץ אין ערך עריות זאגט ער אז איינער וואס איז א ירא וחרד לדבר השם זאל זיך אפהיטן מעשות כל דהיא נדנוד עבירה ולא יחוש ער זאל נישט מורא מאמרם עליו שמי שאינו מקבל מיד אישה מחזי כיוהרא, זעהט אויס ווי א יוהרא, דארף נישט מורא האבן פאר דעם. נאכהער אין שאלות ותשובות בית יצחק יורה דעה חלק ב' סימן ח' סעיף קטן ג', שאלות ותשובות חיים ושלום חלק ב' סעיף י ז, און שאלות ותשובות חיי הלוי, דאס איז פון מאנטריאל דער סקווערע דיין, חלק ב' סימן ע ג' אלע זאגן זיי אז מען זאל ירא דבר השם זאל נישט טון די אלע זאכן. יעצט דאס איז בנוגע לצורך. און שלא לצורך איז לויט יעדן איינעם אסור, און מ'נעמט זיך נוהג אז מען לייגט עס אראפ ווען מען וויל מאכן ביזנעס מיט א פרוי צו מען דארף עפעס איבערנעמען צו וכדומה. קומען אן די נייע דור, די נייע דזשענערעישאן, און זיי גייען אויס מיט די כלה, זיי הענגען ארום מיט איר, דער עקסידענט איז געווען צוויי דריי פארטאגס, ווי הענגסטו ארום מיט איר? נחמיה וועבערמאן האט מען איינגעזעצט נאר פאר דעם ווייל ס'האט געדויערט א רייד פון די מאנטיסעלא אויף ניו יארק וואס דויערט צוויי שעה האט געדויערט אַכצן שעה. האט יעדער געוואוסט אז דארט איז געווען מער ווי סתם געפארן און גערעדט פון דברי מוסר, דו יו אנדערסטענד דעט? און יעדער האט זיך אפילו געוואונדערט אין קאורט די גאנצע דזשורי וואס קען מען טון אַכצן שעה מיט א מיידל ס'איז דאך אפגעשטופט שוין מיט איר איינמאל אויסגעפישט זיך אויף איר אלעס פיין גוט, באט האו מעני טיימס קען יו דא איט? ענד דעט וואס ווערי אגלי. און די זעלבע איז מיט די חתן כלה, זי לויפט מיט אים ארום, זיי גייען, מען קומט אהער מיט אהין, אררייט קען זיין זי איז גענוג איידל און אפגעהיטן זי האט אים נישט לאזן אריין גיין אינעם לאך ווייל זי האט נישט וועלן פארלירן די בתולים, באט נעווערדעלעס, העי ליסען, ער קומט צו צו הרהורים און צו זרע לבטלה און צו אלע אנדערע איסורים, ווען ער ענדיגט מיט דיר מיט די קאר און ער לייגט זיך אין בעט שלאפן רייבט ער זיך אויס, ער קען עס נישט רעזיסטן, און דו שפילסט דאך אויכעט, און דו ווער דו פארלירסט אויכעט דיינע זרע, וואס כ'האב שוין אמאל מסביר געווען אז א פרוי איז אויך מצווה אויף זרע, אויף עס זאל נישט משחית זיין זרע, סאו איז זאג איך אז דער אייבישטער ברוך המקום שהרגו ווערט יעדער ברוגז, ניין מ'איז שוין נישט געווארן יעצט ברוגז, ניין ניין ניין, דער עולם זאגט יו אר רייט, און ראשי ישיבות גייען אנהייבן צו רעדן פון דעם, און די מיידל סקולס מוזן אויך אנהייבן צו רעדן פון דעם, און בכלל די חוצפה איז אזוי גרויס אז מ'כאפט. פיקטשערס און מ'סאליסיט עס ווארלד ווייד, עטס ווייסט ווי די ווי ווייט ס'גייט ארום די אלע פיקטשערס? יו העוו נאו א קלו ווי ווייט דאס גייט ארום. און נאכדעם איך וויל פרעגן אן אנדערע זאך, דער חתן גייט מיט איר אויס נאך פאר ער איז געווארן א חתן, מ'פארט מיט איר ארום, מ'פארט, מ'מאכט, מ'טוט, עה, דו כאפסט נישט אז זי איז שוין געגאנגען אזוי מיט זעכצן בחורים, און דו וועסט מיר זאגן צווישן די אלע זעכצן איז נישט געווען איינער א הארד נאקלד משוגענער וואס האט געוואלט אין איר אריינשטופן, און נאכדעם האט זי מסתמא געלאזט האט נישט געוואלט ווייטער מיט אים גיין. וואס, ער האט זי בועל געווען צו נישט? איטס א קוועסטשען נאו. סאו ווי די קדושת ישראל ווי זעמער אפגעהיטן? ווי דער ברוך אשר צג אגוז בגן עדן דאס איז געמאכט געווארן פאר גויים? נאכדעם ווען א מענטש זעהט ער טרעפט דם בתולים מאכט ער א ברוך אשר צג אגוז בגן עדן ברוך הבוחר בזרעו של אברהם אבינו? העי, לאמיר אנהייבן צו לעבן נארמאל און ערליך און זיך נישט לאזן מיט די אלע שייגעץ שטיק. ביקאוז איטס נאט גוד, ס'איז נישט גוט, און כ'האב הנאה אז די ראשי ישיבות ארבעטן שוין מיט, זיי האבן מיר אלע געזאגט יו אר רייט, אונז גיימיר רעדן דערפון, אונז גיימיר זאגן פאר די בחורים, מער מוז עס נישט זאגן ווי רמ, ווען א בחור גייט אויס מיט א מיידל זאל ער זאגן ליסען, ס'זאל נישט צוקומען צו קיין יחוד און ס'זאל נישט צוקומען צו קיין נגיעות. ס'דא א גמרא אין מסכת שבת און א תנא דבי אליהו. ברענגט ער דארטן אז ס'איז געווען א פרוי וואס איז ארום געגאנגען אין אלע שילן, איר מאן האט געלערנט תורה און האט באדינט תלמידי חכמים, און ער איז געשטארבן אין די אינגע יארן, האט זי געזאגט אויף די תורה שטייט כי חייך ואורך ימיך, אויף די תפילין שטייט אז כי הם חייני, דאס איז אונזער לעבן, ס'ברענגט אריכות ימים, ווי איז זיין אריכות ימים? קיינער האט נישט געוואוסט וואס צו ענטפערן. האט ער געזאגט בתי מיין טאכטער איז אראפגעקומען אליהו הנביא פון הימל האט עס געווארן א שאנדע אין שול האט ער געפרעגט בתי מיין טאכטער וויאזוי געווען ווען דו ביסט געווען נישט ריין האט זי געזאגט ער האט מיך נישט אנגערירט האט זיך מרחק געווען אלע הרחקות וויאזוי געווען בימי ליבון נאך ווען דו האסט שוין נישט געבלוטיגט האט ער געזאגט ער האט געשלאפן אין איין בעט מיט מיר אבער ער האט געווען מיט זיינע קליידער איך מיט מיינע מיט אנדערע ווערטער קיין אינטערקארס איז נישט געווען אבער ס'איז געווען אויף איין בעט. האט אליהו אנגעהויבן צו שרייען ברוך המקום שהרגו, געלויבט איז דער אייבערשטער וואס האט אים געהארגעט, שאין לפניו משוא פנים, ער שרייבט אין די תורה ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב לגלות ערותה און דאס איז מיתה, בקיצור און זי האט זיך בארואיגט, כ'האב שוין נאכגעזאגט תוס' פרעגט וויאזוי איז ער געווען א חסיד אויב ער האט נישט איינגעהאלטן די יסודות, זאגט תוס' אפשר האט מען זיך דעמאלטס געטובל'ט נאכאמאל פאר די בימי ליבון. אה, ס'איז נישט וויכטיג. ניין, וועגן דעם האט ער זיך טועה געווען, נישט די פשט איז אז מ'מוז מעגן, וועגן דעם האט ער זיך טועה געווען אז מ'מעג. אבער איך וויל זאגן נאך, דעם פונקט וויל איך זאגן, דער אייבערשטער איז נישט מוותר אויף זנות, און ס'וועט אים גארנישט העלפן, ס'מעגן קומען אלע פאליטישאנס און מ'מעג מתיר זיין משכב זכר און מ'מעג מתיר זיין דאס און יענץ, דער אייבערשטער איז באלעבאס אויף די וועלט. און דער אייבערשטער פירט די וועלט, און די תורה איז די גיידליינס מיט וואס ער פירט די וועלט, און ער אליין דער אייבערשטער איז נישט גענוג גרויס און שטארק ער זאל היינט טשענדזשען עניטינג אין די תורה, נאכדעם וואס ער האט געגעבן די תורה פאר כלל ישראל. ס'איז דא אין געוויסע זאכן וואס ער טשענדזשט יא אמאל, אזוי ווי אליהו בהר הכרמל, ס'איז געווען מן השמים, ס'איז געווען מ'מעג עסן מבי טבחי דאחאב, אבער אין כלליות אז ער האט געזאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, קענען קומען אלע פאליטישאנס און זאגן מ'מעג און מ'זאל, ס'וועט אים גארנישט העלפן. ס'איז דא איינער וואס ער קאלט מיך אן ער זאגט מיר אז מען גייט דיך אזוי אהער נעמען ווייל דו ווייסט דאך נישט וואס דו האסט געטון, דו ביסט געגאנגען און דו זאגסט אז מען טאר נישט משכב זכר און די גאווערמענט זאגט אז מען מעג און זיי גייען דיך איינזעצן, זאג איך אים כ'הא זיי אין דר'ערד זיי קענען קיינעם נישט איינזעצן און אז יא איך בין עניוועי אין דזשעיל, מען האט דאך מיך אין מיין אייגענע שטאט ארויסגעווארפן פון אלע שילן, סאו וואס וועט שוין זיין? ס'וועט גארנישט זיין אנדערש. אונז גיימער שרייען מיט די לעצטע כוחות, משכב זכר איז אסור, איין טוילעט פאר מענער און פאר פרויען איז אסור, די דזשענדער לאו איז אסור, און אונז טאר מיר מיט דעם נישט מיטארבעטן. און איך וויל זאגן פארן עולם נאך א זאך, ס'איז דא עטליכע רבנים וואס האבן זיך שטארק געבויגן, זיי האבן געזאגט זיי גייען אנהייבן צו רעדן מיט די בחורים, און היינט האט מיך אנגעקאלט א פרינציפעל זי גייט אנהייבן צו רעדן מיט די מיידלעך אויכעט. הערטס אויף מיט די סיקרעטס! עניוועי, וויל איך ענק זאגן, קאלט מיך אפ א רב, ער וויל זעהן די פיקטשער ווי די פרוי איז קלאטשט אין, די כלה איז קלאטשט אין אין צום חתן, ווייל טאמער יא, ער האט השפעה אויף איינער פון די צדדים, ער האט נישט געוואלט זאגן ווער, און ער וויל ארבעטן אז די טאטע זאל ארויס קומען ברוך המקום שהרגו, זאג איך אז זאגן דעם אמת, איך האב עס געזעהן, איך האב עס אפאר מאל געזעהן, איך האב עס נישט געוואלט האלטן אויף מיין טמא'נע כלי, ווייל איך טאר אויך נישט קוקן אויף אזאלעכע הסתכלות אסירות, איך האב עס נאר געקוקט ווייל איך האב געמוזט. גערעכט. קענען רעאגירן דערויף. ווען א פרוי האט א צרעת א קרעץ באותו מקום ביי די קליטאריס, עס שטייט וראה הכהן את הנגע, זי מוז זיך אראפציען דאס קלייד מיט די אונטערהויזן, צושפרייטן ביידע פיס, און דער כהן מוז באקוקן די נגע צו עס איז א נגע טהור צו א נגע טמא. איי ער איז א כהן? איטס דזשאסט טו בעד. דאס איז די תורה. האב איך אים געזאגט, איך האב געמוזט קוקן דערויף אויף די פיקטשער ווייל איך האב געוואלט רעאגירן אויף דעם שמוציגן בילד. למעשה האב איך עס אראפגענומען. איך טאר עס אויך שוין נישט מער באקוקן. איך האב עס נישט. יעצט האב איך עס ברוך השם שוין געטראפן אויף א וועבסייט וואס ס'הייסט אונלי שמחות, און איך האב עס געשיקט פאר דעם רב וואס ער האט געזאגט אז ער וויל עס זעהן. יעצט דער רב האט מיר מסביר געווען אז ס'קען זיין אז מ'מאכט דאס מיט מאדערן פאטאגראפי, און ס'מוז נישט זיין זאל מען זיך. גערירט אן איינער דעם אנדערן, אבער איך האב געזאגט, כ'האב געפרעגט איינעם וואס איז א פראפעשענעל אין פיקטשערס, און ער האט געזאגט יא, זי רירט אים אן און זיין העמד שטארט זיך ארויס, מען קען עס זען, דער איז נאו דינייעל, האט דער רב געזאגט ער גייט רעדן פון דעם און מען גייט מאכן א סאבדזשעקט אין אלע ישיבות פאר. בחורים אין די יארן וויאזוי מען גייט ארויס מיט א מיידל, אויסער דעם האט ער געזאגט בין איך גערעכט וועגן דעם ענין פון יחוד ס'איז הונדערט פראצענט א פארברעך. ער זאגט ער גייט ארבעטן מיט איינע פון די צדדים איך ווייס נישט צו פון חתן'ס צד צו פון די כלה'ס צד אז זאלן ארויס קומען, ס'איז געווען אמאל א פרוי וואס זי פלעגט ארום הענגען ביים תחנה מרכזית איז דא א פאלאפעל סטאר זי פלעגט דארט ארום הענגען, און דארטן ארבעט אן אראבער, און אן אראבער האט זי מפתה געווען, איז זי געפארן מיטן, און זי האט געוואוינט מיטן, און זי איז שוואנגער געווארן, האט ער זיך געפרייט, יעצט וועט ער שוין האבן נאך אן אראבער, און זי האט געזען אז דא גייט זיין ביטער, האט זי נישט געוואלט, זי האט זיך געוואלט מאכן אן אבארשן, איז געגאנגען דער אראבער, און ער איז געפארן מיט א קאר, און איז אריין געפארן אין א וואנט, און ער האט זי דערהארגעט, קען זיין נאכן עקסידענט האט ער איר דערהארגעט, ס'איז נישט וויכטיג, האט די מאמע געשריגן ביי די לוויה, קינדער טייערע. הענגטס נישט ארום מיט אראבער, זיי זאגן צו גרויסע זאכן און זיי ווייזן א שאו אףף, זיי האבן הייזער, זיי האבן דאס, זיי האבן יענץ, זיי האבן גארנישט, זיי האבן א פיפיק וואס זיי ווילן עס אריינשטופן אין א אידיש קינד זאל מאכן נאך אן אראבער אויף די וועלט, און די אראבער געווענטליך פילן זיך זייער לאונלי און זיי גייען הרג'נען נאכדעם אידן, זי האט געוויינט אסאך וועגן דעם, סאו האט זי געוויינט, קינדערלעך זייטס נישט פארנארט. נאכדעם איז מען געגאנגען צו דעם פאלאפעל סטאר, צו דעם פיצא סטאר, וואטעווער ער פארקויפט דארטן, צו סענדוויטשעס, און מען האט גארנישט געקענט טון דעם אראבער, ער האט געזאגט וויסן וואס קאנסענט, און דאס וואס זי איז געהארגעט געווארן איז געווען אן עקסידענט, האט די מאמע ביטער געוויינט, אידישע טעכטער לאטס ענק נישט פארפאפן, דאס זעלבע וויל איך ענק דא זאגן אויכעט, לאטס ענק נישט פארפאפן מיט די אלע שטותים, קומטס ארויס מיטן אמת אז ס'טויג נישט. און איין רב איז מסכים עס צו טוהן? ער איז מסכים אז די טאטע מאמע פון איינער פון דעם צו דעם חתן צו פון די כלה זאלן ארויס קומען רבותי ס'איז זנות און גאט האט געשטראפט און זייטס נישט נאריש ווייל ער קען ענק אויך שטראפן און טרייטס נישט צו טשעפען מיטן אייבערשטן ווייל דער אייבערשטער איז נאר א מאריך אף באט הי קאלעקטס עוורי פעני, ביים אייבערשטן נישט דא אזא זאך איך גיי בענקראפט, ער קען דיך נעמען פון יענע וועלט און נאכאמאל אראפשיקן, יו העוו טו פעי יור בילס, און זנות איז אויך אזוי, סא פליז לאמיר זיך צוזאמען נעמען און זיין אן עם קדוש. שוין, יעצט מיר גייען ווייטער. יעצט איך וויל ענק זאגן די ערשטע דרשה פונעם סאטמארע רעבן זכר צדיק לברכה וואס ער האט געזאגט ווען ער איז געווארן רב אין סאטמאר, און ער האט דאס געזאגט אין די קלויז דארט ווען ס'איז געווען די. די אשכנזישע אידן, אפשר אביסל מתנגדים, נישט קיין חילוק. האט די רבי געזאגט, איך האב עס געהערט פון איינעם וואס זיין טאטע האט עס געהערט בשעת די דרשה. די רבי האט געזאגט אזוי, ס'שטייט, ס'איז געווען אן עיבור יאר אזוי ווי יעצט, ס'איז געווען נאך פסח, און מ'האט גערעדט פון דעם מדרש מי הוא איש החפץ חיים, און.

בקש שלום ורדפהו, מ'זאל נישט רעדן לשון הרע. יעצט וואס איז דער ענין? האט דער רבי זיך געשטעלט, ער האט געטראפן א ספר מקורך, ס'איז געווען צוזאמגעבינדן, וואס איז אז ס'איז יא צוזאמגעבינדן, ס'איז נישט צוזאמגעבינדן, דער פסוק געבט דיר א מעסעדזש, מי האיש החפץ חיים, ווילסט לעבן? זאלסטו געדענקען נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. האט דער רבי געזאגט א מורא'דיגן געדאנק. א איד האט מיר נאכגעזאגט וואס זיין טאטע האט אים געזאגט וואס ער האט געהערט פונעם רעבן בימים ההם. די געדאנק גייט אזוי, ס'איז דא מענטשן וואס זיי לייגן אריין אלע זייערע אידישקייט אויף איין בעסקעט. כ'דענק ווען כ'האב געזוכט א שידוך פאר מיינע קינדער, כ'בין געווען אין ארץ ישראל, מ'האט אנגעטראגן עפעס זייער א פיינעם שידוך, און די פרוי, זי איז געווען אן אלמנה, זי פרעגט, פון וואו זענט איר? זאג איך, פון יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקע. זאגט זי, ניין, זי וויל נישט הערן פון דעם שידוך. זי וויל נישט הערן. זאג איך, האב אנטשולדיגט, איר ווילט קען מען וואוינען אין ארץ ישראל, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. זאגט זי, ניין איך וויל נישט. פרעג איך איר פארוואס, וואס איז שלעכט אמעריקע? האט זי מיר דערציילט אזוי, זי האט געהאט פערצן ברידער און שוועסטער פאר די קריג, זי האט געוואוינט אין פוילן, זי געווען א פוילישע, ס'איז געקומען היטלער האט אלע אויסגעהארגעט, זי געבליבן איין אליינס, אחד היה אברהם, זי געבליבן איין איד. האט זי פארציילט וויאזוי זי איז געווען נעבעך געראטעוועט אין א קירכע, און זי האט זיך אויפגעשריבן אויף איר הענט. קיינער זאל נישט זעהן אז זי הייסט אסתר, זאל קיינמאל נישט פארגעסן, ווייל זיי האבן דאך איר איינגערעדט אייגענע נעמען מיט אלעם. איין טאג זאגט זי מיר אז דער הויפט גלח פון די קירכע האט זי אריינגערופן און האט איר געזאגט אזוי, דו ווייסט, איך זעה דיך דו ווילסט באהאלטן אז דו ביסט א איד, מען קען נישט באהאלטן אז מען איז א איד, ווייל א איד האט אזא חן און אזא שיינקייט, דאס האט היטלער'ן אויפגערעגט, אידישקייט האט חן מיט שיינקייט. און דער גלח האט זיך פאררעדט אז דו ביסט נישט דער איינציגער איד, איך האב אפשר נאך צוועלף אדער פופצן מיידלעך אידן. נאר ער האט גארנישט געזאגט, כ'מיין וואס דארף ער מאכן א קאמאושען. א סוף איז דער גלח איז געווארן דער פויפ אין רוים, אפאר גלחים צוריק, איך קען נישט פונקטליך די היסטאריע פון זיי, אבער מיט אפאר גלחים צוריק די ערשטע פוילישער גלח איז געווארן דער פויפ אין רוים. זענען די אלע מיידלעך וואס זענען געוואקסן ביי אים אין די קירכע, זענען זיי אראפגעפארן צו די וואטיקען אין רוים אים צו קאנגרעטשולירן, און אינאיינוועגס אים זאגן שכוח פאר דו האסט אונז געראטעוועט, ווייל יעדער האט געוואוסט אז ער ווייסט, ער קען אלע אידישע טעכטער, באט הי ריעלי דידנט, הי דידנט קעיר טו קיל מאור, ווייל ס'איז געווען גענוג א חורבן וואס אזויווי כלל ישראל האט אויסגעזען. עניוועי, האט זי געזאגט אזוי, איך אליינס בין א מאמע פון עלף קינדער, איך מאך חתונה אלע מיינע קינדער אלל אווער די ווארלד, אין ארץ ישראל האב איך איינגעזייט א קינד, און אין אמעריקע, און אין אוסטראליע, זי האט אויסגערעכנט איבעראל, האט זי געזאגט אז דו ביסט פון אמעריקע, איך האב שוין דארט א קינד, סאו דארט וויל איך שוין נישט איינזייען נאך א קינד, ווייל איך האב שוין דארט. האט זי געזאגט טאמער וועט אויפשטיין נאך א היטלער ביקאוז איט דאזענט לוק איטס גאנא טעיק טו לאנג נאר ער וועט נישט הייסן היטלער היינט איז ער איראן אנדערע זאגט זי איך וויל ס'זאל כאטש בלייבן א זכר פון מיין האראוואניע דערפאר איך זיי איין איבעראל אויב עטס קומטס פון אמעריקע דארט האב איך שוין איינגעזייט שוין, האב איך געזען די פרוי רעדט צו די זאך, כ'האב נישט געוואלט זאגן, זאג מיר ווי דו האסט נישט א קינד, איך וועל שיקן דארט א קינד וואוינען, ג ל האב איך שוין נישט געוואלט, עניוועי, האט זי מיר דעמאלטס געזאגט אויף עברית, איך טאר דאך נישט רעדן עברית, די רבי לאזט דאך נישט, האט זי מיר געזאגט, ס'איז דא אן ענגלישע סעיאינג אויכעט, דאונט פוט אלל יור עגס אין וואן בעסקעט.

איז יעצט האט די רבי געזאגט ס'איז דא מענטשן וואס זיי כאפן זיך ארויף אויף איין מצוה און דורך די מצוה דזשאדזשן זיי יעדן אנדערן דער וואס ס'האט נישט מיט די מצוה צו טון און ממילא איז דאס איז נישט ריכטיג ווייל א מענטש דארף האבן פון אלעם אביסל ס'מוז זיין א ספר מכורך פון אלעם אביסל יעצט לענינינו איז אזוי, אונז האמיר זיך ארויפגעכאפט דא אין ווילימסבורג, ציונים ימח שמם, דאס איז אונזער גאנצע גאט און אונזער גאנצער גלויבונג, און ביז ווילאנג די ציונים וועלן נישט אונטערגיין עט משיח נישט קומען, דאס איז אונזער גלויבונג, דעס אז דו טארסט נישט מאכן משכב זכר, ס'איז נישט קיין ספר מכורך, דאס מיינט נישט מיך, איי דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין מכורך? אלעס אינאיינעם? נאַ, איך ברויך עס נישט. דאס וואס מיר איז גרינג, דאס זאל איך טון. שעלטן יענעם, אריינזאגן יענעם, קוקן די פעלערס ביי יענעם, דאס זאל איך טון. אבער ווען ס'קומט צו מיינע זאכן, וויאזוי זעט אויס דיין שמירת הלשון? וויאזוי זעט אויס דיין שמירת עיניים? וויאזוי זעט אויס דיין קוקן אין א מקווה? דאס אינטערעסירט אים נישט. פארוואס? ווייל דאס איז, פארשטייסטו מיך, איך בין נישט מכורך, איך בין נישט צוגעבינדן. איז געווען יעצט א אינגערמאן און מ'האט אים געכאפט ער איז געגאנגען מיט זונות און דעי פיקט אים אפ און די לויער וואס ער פארטיידיגט אים איז א פרוי און זי איז געקומען אנגעטון מיט אזא פינקיש רויט קלייד זאגט ער מוסר פאר דעם לויער דו ווייסט נישט אז דאס איז נישט קיין צניעות צו גיין מיט אזא קלייד ס'איז נישט קיין ספר מכורך ער מעג גיין צו א זונה שטופן ווי מ'טאר נישט די גמרא זאגט זיין עונש איז אז ער האט נישט קיין וואוילע קינדער. טאמער איז ער א כהן האט ער נישט קיין זון וואס ער עט קענען ברענגען א מנחה, און טאמער איז ער א ישראל עט ער האבן קינדער עם הארצים, און דאס איז דער חורבן פון דעם דור, א גרויס טייל פון טאטעס לויפן ארום מיט זונות ווען זיי זענען יונג און זיי כאפן נישט אז דעט קילס דעיר טשילדרען דעיר עתיד, און ממילא ס'איז נישט מכורך. ס'הייסט איך בין דאך אן ערליכער איד, איך געדענק, איך וויל נישט זאגן די נעמען ווייל ס'איז שוין לאנג פארגעסן געווארן, געווען אמאל איינער וואס ער האט געטראפן איינעם אין א בתי זונות און ער גייט צו דעם צו און ער פרעגט אים מילא איך בין אראפגעפארן פון וועג אבער ביסט א היימישע סאטמאר אינגערמאן זאגט ער הער אויס דאס האט גארנישט מיט די שיטה אין די שיטה בין איך קלאר און דאס איז דא די פראבלעם ס'איז נישט קיין ספר ספר מכורך יעדער טוט וואס ער וויל דאס וויל איך און איך קען שוין רעדן אויף יענעם אויכעט איך האב שוין דעם פיסק אפן איך האב געטראפן איינעם ווייזט ער מיר ער זאגט מיר איך קען דיר ווייזן איך האב עס נישט געוואלט זען ווייל כ'האב נישט געוואלט באמת וויסן צו ס'איז אמת, ווייזט ער מיר ס'איז דא דא א איד וואס האט א שיינעם סטאר אין ווילימסבורג און מאכט גרויס געלט און קיינער זאגט אים גארנישט. דאס מיידל שרייבט, עטס געדענקטס דאס מיידל וואס איז אראפגעשפרינגען פון די ברידזש אריין אין ים אריין, א טאג צוויי פאר זי איז געשפרינגען האט זי געשריבן, דער און דער איד האט מיך בועל געווען אלס א מיידל, סאו שי העד א טשיפ אן הער שאולדער, דאס אלעס האט מען געמעגט, ווער איז געווען די משמרת הפיפיק, די גרעסטע מנוולים. ס'איז אן אנבעליוועבל דזשאוק וואס דא איז פארגעגאנגען. און אויף דעם חברה'מאן האב איך געהאט שוין נאך אנדערע צוויי וואס האבן מיר געזאגט די זעלבע, אז מיידלעך און פרויען האבן מיר פארציילט. ס'איז דא איינער וואס האט איינע פון די בעסטע פרעס געשעפטן אין וויליאמסבורג האט גערעיפט א מיידל, א בעיביסיטער. שי איז אויט אוו הער מיינד. זי וועט קיין שידוך קיינמאל נישט טון. צו פארדעקן איר שאנדע גייט זי אין קאלעדזש ווייל זי וויל ווערן כאטש עפעס אז שי שוד ערן א ליווינג. דאס אלעס האט מען געמעגט און ער האט ווייטער א גוט פרעס געשעפט. דאס איז וואס דער רבי האט געטייטשט, ס'איז א ספר מכורך, מען דארף אלעס ארום און ארום, האט מען זיך אריינגעלייגט אין ציונות און מען איז געווארן לאפסיידעד. ביי אונז אין שול קומען אסאך חברה און זיי שמועסן, זיי זעצן זיך דירעקט אין די בעק, זיי שמועסן שטיל זאלן נישט שטערן דעם עולם, עס קומען אלע היימישע אויסווארפן פון סאטמאר, האב איך געזאגט דארטן פארן ראש הקהל אז אין א פליגער אויב ס'איז דא ווייניג מענטשן טוט מען זיי באלאנצירן אויף אלע סיעטס אויב נישט וועט די פליגער פארן לאפסיידעד. אויף איין זייט אזוי אויך די גאנצע בעק קען אמאל ארויספאלן ווייל אלע שמועסערס זיצן דארט, די אנדערע זיצן צוווארפן, האב איך געזאגט גיי ווארף זיי ארויס, ווילסט שמועסן גיי אויף סאקמער קאקמער דארט ווי מ'האט דיך אויסגעלערנט אז גאט האט נישט קיין וועליו און זיין הויז די בית מדרש האט נישט קיין וועליו און איך מעג שמועסן מיין גאנצן דאווענען, קום נישט דא, און יעצט לאמיר גיין נאך א סטעפ ווייטער, מ'האט ווידער געכאפט ביי די פלייש אז ס'טויג נישט, מ'האלט אין איין כאפן, איז למעשה ס'געווארן גרויסע פראבלעמען, ווייל דער עולם איז שוין היינט מודה אז ס'נישט דא קיין כשר שטיקל פלייש, האב איך געהאט גרויסע מיטינגען מיט מענטשן וואס ארבעטן פאר די OU און פאר אנדערע גרויסע הכשר ארגענעזעישאנס, זאגן זיי, דער מידל מען איז די פראבלעם, מיט אנדערע ווערטער אזוי, מען שעכט, לייגט מען ארויף אויפן טראק א בלאמבע און ער פארט. טאמער ס'איז OU טו OU, געבן זיי אכטונג אז אין זייערע קיטשענס וואו ס'קומען אן די טראקס מוז עס זיין געסיעלט. איז במילא זיי טרייען די בעסט, זיי זאגן אויך זיי פאלן דורך, יעדער פאלט דורך, אין א הכשר נאכנישט געווען ווער ס'איז נישט דורך געפאלן, ס'האט מיר געזאגט איינער וואס ער צאלט עפעס פֿיר הונדערט און פֿופֿציק טויזענט דאלער א יאר רענט, ער איז אין מאנהעטן ער האט א גוט פרעס געשעפט, האט ער געזאגט אז ווען ער באשטעלט

ער האט עס נישט צו באצאלן. איז וואס טוט ער? ער באשטעלט. זאגט ער: אבער דער איז נאו סאטש ע טינג אז ס'זאל אנקומען ווייניגער. דאס האט דאך פאפא רב געפרעגט,. געפרעגט דעם סיגוטער אמאל ביי א אסיפה פון די התאחדות, וויאזוי איז דאס אז ס'איז דא וויפיל טאנג פלייש דו ווילסט? ס'איז דא קעיטערערס וואס זיי מאכן שמחות פאר הונדערט, הונדערט פופציג טויזנט דאלער א וועדינג. וויפיל טאנג דו ווילסט. פרעגט דער פאפא רב, א בהמה וועגט זעקס זיבן מאכט ניין הונדערט פונט, יא? די טאנג איז צוויי דריי פונט, וויאזוי קען זיין ס'איז דא איבעראל גענוג? האט אים דער סיגוטער גענפערט, פאפא רב איר ווייסט אונזערע קיען האבן פיר צינגען, קי משמש בד' לשונות, אפגע'חוזק'ט און אפגעלצעוועט, און דער פאפא רב האט זיך אויפגעהויבן און איז ארויסגעגאנגען. ווער קען מיט אזא לץ ווי דעם סיגוטער ר' האנדלען? דער האט דאך געהאט די פאוער. דער עולם מיינט ער איז געווען אונטער דרוק ווייל מ'האט אים אין סאטמאר גע'רודפ'ט. ער איז געווען נאכן סאטמאר רב די הו איז הו אין די אידישע וועלט אין די רבנים ווייל נאך געווען א רב פון דערהיים קיינער האט מיט אים זיך נישט געטרויעט צו טשעפען אבער ער האט אויך געהאט זיינע מאפיא מיט די גענגסטערס מיט אלעם איז למעשה איז מיט א לצנות איז מען דורך געקומען יעצט וויל איך פרעגן דעם עולם א שאלה נו עסן מיר אונז כשרס צו נישט אבער דער אמת איז אונז האמיר נישט קיין פראבלעם ווייל אפילו עס איז ברי לי טריפה אונז זעמיר קלאר אין די שיטה פון ציונות. זאגט אבער דער רבי, ניין, ס'מוז זיין א סופר מכורך, דו מוזט האבן פון אלעם אביסל, און דאס האט מען אונז נאכנישט דערהערט. יעצט טענה'ט די אָו יו א טענה צו מיר, זיי האבן מיר מסביר געווען אז דארטן וואו ס'גייט פון א או יו פלענט צו א או יו קיטשען, דארטן גיבט מען אובאכט אז ס'זאל זיין נאר כשר מיט סיעלס מיט אלעם. דארטן ווי ס'איז דא דיסטריביושען דארטן איז טאקע אלעס א ספק פון נבילות און טריפות, ווייל א דיסטריביוטער קען נישט זאגן איך האב נישט גענוג, און דער סטאר קיפער פאר אים קענסטו נישט זאגן איך קען דיר נישט געבן וויפיל דו בעטסט. איך דענק איך בין געווען אמאל אין אנטווערפן איז געווען אזוי, ס'איז געווען דארט איינער וואס ער האט געהאט א בוטשער, מ'האט זיך אויף אים פארלאזט, און ער האט געהאט א הכשר פון די אנטווערפענער בית דין. קרייזווירט. בקיצור, איז איך בין איינגעשטאנען דארט ביי איינעם, האט מען מיך געשיקט איך זאל קויפן געמאלן פלייש, ווייל ס'געווען דארט אסאך מענטשן פון די מלחמה אין סיקסטי סעווען וואס זענען אנטלאפן פון ארץ ישראל, מיר זענען איינגעשטאנען ביי דעם איד, איז געווען איינער פרוכטער, ער איז געווען אויף די גרויסע גאס, פלאנטען מארעטוס, צו פעליקאן, צו יעקב יעקב, די גרויסע גאס ווי די באנען פארן אויף די אנדערע זייט אויבן. קום איך אריין, איז געווען דארט אזוי, גלאט כשר און נישט גלאט כשר, א פרוי פאר מיר האט געבעטן געמאלענע פלייש נישט גלאט כשר, איז נארמאל איז דא צוויי מילכלעך האט ער געדארפט גיין צו די גלאט כשר'ע מילכל, ער איז אבער נישט געגאנגען ווייל ס'איז געווען זונטאג, זונטאג איז נישט קיין גרויסע ביזנעס טאג, איך בין געווען א פרעמדע, אז איך האב געזאגט איך דארף האבן גלאט כשר, האט ער עס געמאלן מיט די זעלבע מילכל און ס'איז נאך ארויס געקומען פון די נישט גלאט כשר'ע פלייש, האב איך אים געזאגט ר' איד איך פארשטיי נישט וואס איר טוט דא, איך האב דאך געבעטן גלאט כשר. הייבט ער אן צו שרייען, דו ביסט פון ישראל? וואס ביסטו אנטלאפן? מען ברויך דיך האבן אין צבא! איך האב מיך אזוי אויפגערעגט, כ'האב גענומען די גאנצע פונט, צו צו אנדערטהאלבן פונט, צו אנדערטהאלבן קילא, פון די געמאלענע פלייש, כ'האב עס אים געגעבן א ווארף אריין אין פנים אריין, איך בין אנטלאפן! ער איז דערגאנגען ווער דאס איז, ווייל ער האט דאך געוואוסט ווער עס האט מיך געשיקט קויפן. און אנגעקאלט יענעם אז טאמער ער ווארפט מיך נישט ארויס נאך היינט פאר סאנסעט פארלירט ער זיין מלמדות שטעלע, יענער איז געווען א מלמד דארט אין יסוד התורה, קומט ער צו מיט גרויס טרויער, מען זאל זאגן איך וועל ווען טשע טשע טשע, זאג איך דארפסט דיך נישט זארגן, אריין צו רבי איציקל, רבי איציקל האט געלעבט, איך האב געזאגט רבי איציקל מען האט מיך ארויסגעווארפן פון א איד'ס הויז פאר דעם און דעם טעם, און שוין, זאגט רבי איציקל איך זוך טאקע איינער זאל שלאפן מיט מיר ביינאכט און קענסט שלאפן ביי מיר, זיך געלייגט שלאפן מיט אים אין איין צימער, נאך א שעה א שעה און א האלבע. פלעגט זיך אריינלייגן מיטן גארטל מיטן היט מיט אלעם דורך א שעה א שעה און א האלב אפילו די שעה און שעה און א האלב איז ער אויך נישט געשלאפן ער האט געהאלטן איינער זאגן מנמנמנמ איך ווייס נישט איך בין נישט נייעס איך ווייס נישט און נאך א האנדערטאלן שעה געבט ער א ווארף ארויף זיין דעק אויף מיר און זאגט מיך שלאף דיך אויס און ער איז ארויס אין שול און איך בין געבליבן דארטן. למעשה, דאס איז געווען דער הכשר פון די אמאליגע בית דין, דאס איז שוין געווען רב קרייזווירט, דאס איז שוין געווען א גאנצער וועלטס בארימטער רב, קיין שום הכשר נישט, האט מיר די או יו געזאגט, זאלסט וויסן, איינער פון זייערע איינגעשטעלטע האט מיר געזאגט, זאלסט וויסן, די גרעסטע פראבלעם איז מיט די דיסטריביושן, איינער קאלט אפ ער דארף האבן זעכציק סטעיק, און ס'איז נישט דא, קאלט ער א צווייטן אויכעט, מיט פינף חברה שטעלט ער עס צוזאם, און טאמער יענער דער דיסטריביוטער איז א פיפיגער יונג, געט ער די טרייפעס אויכעט.

האב איך מיך געלייגט אין חרם, איז האט ער אריין געשריבן פון פען צו פענס, איך ווייס ווי עס הייסט, האט ער אריין געשריבן דארטן א גאנצע זאך, און ער איז א משגיח א פראפעשענעל משגיח, האט ער אריין געשריבן דארטן אז ס'איז דא גרויסע פראבלעמען מיט די דיסטריביושען און מיט אלעם, ס'הייבט זיך נאך אן ביי די שחיטה, כ'בין יעצט גערופן אויף א פלאץ אין די מידוועסט, ווייל זיי האבן אנערקענט אז די שוחטים גייען מיט זונות ביינאכט, זיי קומען דא מיט א קאנטראקט פון זעקס חדשים, נו וואס זאל דער אינגערמאן טון ווייל ער איז א שוחט, מען קומט מ. אים דיפרייוון פון זיין ווייב, וואס זאל ער טון? ער איז א יומען ביאינג, ער פרעסט גוטע פלייש, די זערע מערט זיך אים, דער פיפיק שטעלט זיך אים, און די מיידלעך אין די גאס, בפרט נאך יעצט זומער, גייען אויסגעלאסן, סאו וואט שוד הי ריעלי דו? קיצור איך האב זיי דאס געזאגט נאך א יאר צוויי צוריק, זיי האבן מחליט געווען געמאכט א נייעם געזעץ טאמער מען קומט נישט מיט די ווייב קען מען נישט קומען זיין א שוחט, שוין סאו א האלבע תיקון איז עס, דארף מען יעצט בויען דארט א מקווה, סאו פאר איך יעצט בויען א מקווה דא אין די מידוועסט. ס'איז א גרויסער חורבן וואס ס'גייט פאר. דער די בענקער איז געשטארבן. ער פלעגט זיצן אין בית השחיטה אין טשיקאגא און לערנען. א איד האט מיר פארציילט מ'האט אים געוואלט נעמען צו זיין א משגיח אין פלייש ארויף. האט מען אים געזאגט זעסט דא האסטו איין רום א בית קענסט עס אנפילן מיט וואסערע ספרים דו ווילסט די בעל הבית וועט באצאלן דו זיץ און לערן. ס'איז דאך א דזשאוק. ער איז נישט געמאכט אז ער זאל לערנען, טאמער זיצט ער דארט און לערנט איז ער א גנב און א רוצח, ווייל ער איז מכשיל כלל ישראל, ער איז געמאכט דארטן אז ער זאל נישט לערנען, ער זאל ארומגיין אין די פאבריק, און דער פון די או יו וואס ער רעדט צו מיר האט מיר געזאגט דו ווייסט נישט וואסערע א מומחה מען מוז זיין אין די אינדעסטרי, ער זאגט ס'איז דא דא א שטאט, ער האט מיר געזאגט וואו אויכעט אבער ס'איז נישט וויכטיג, איך האב גראדע דארטן א קא-אפ סא כ'האב אן אייגענע קא-אפ אין יענע שטאט, נישט וויסענדיג אז ער האט מיר פארציילט עפעס און ער ווייסט נישט אז איך האב, כ'האב עס געקויפט מיט יארן צוריק פאר אינוועסטמענט ס'איז זייער א שיין פלאץ, ס'איז א מחיה, דערציילט ער מיר אז מען האט אים גערופן פון די או יו אז זיי געבן דארטן הכשר אויף א שבתון, א מעשה עבודה, מען האט אים גערופן אז ער זאל זיך אומקוקן דארטן אין די קאך, ער איז אנגעקומען דארט אין קאך האט ער דאך געמיינט ער קומט אריין אין ווירדזשין טעריטארי, ווייל די חברה האבן א טלית מקירך, א ספר מקירך, זיי געבן אבאכט אויף כשרות אויך, קומט ער אריין דארטן און ער האט אנגעהויבן מסדר זיין אלעס, איז געקומען איינער א רב און ער זאגט הערט אויס ס'דא דא פיר גרויסע שילן און יעדער האט א ריזיגע קיטשען און כדי מען זאל קענען עסן אין אלע קיטשענס האבן זיי מיך געהייערט איך בין שוין דא צען יאר איך בין די קיטשען רבי איך בין די רב פון די קיטשענס קיצער זיי האבן עים געהייערט און ער נעמט דעם או יו משגיח און ער הייבט אים אן צו טרייבען און וואס איז דאס און וואס יענץ וואס יענץ אלעס האט ער געקענט ענטפערן ישר והפך נאכדעם פרעגט ער אים וואו זענט איר דא דער משגיח פון די קיטשענס יעצט וויל איך אייך פרעגן א שאלה, אה, פון וואו זענט איר און האו אר יו סאו נאלעדזשעבל אין כשרות? האט ער געזאגט, איך האב געארבעט אַכצן יאר פאר די או יו אין א קיטשען, עיטין יערס, שפעטער האבן זיי געזאגט אז די קהילה זוכט דא איינעם וואס ער זאל נעמען קער פון די אלע פיר קיטשענס וואס איז דא אין די שטאט, איז איך האב געזען אז ס'איז א בעסערע פעי און ס'איז בעסער די שעה'ן, האב איך איבערגעלאזט די או יו און איך בין געקומען אהער, יעצט זינט זיי האבן באשטעלט נאך א שבתון, אין א אוטסקערט פון די שטאט האבן זיי געזאגט אונז ווילן מיר האבן יענע משגיח וואס ער האט אונז דעמאלטס געשיקט ווייל יענער ווייסט וואס טוט זיך, מען נעמט א משגיח, מען שטעלט אים אראפ, ער ווייסט אפילו נישט וואס מען וויל פון אים, ער ווייסט נישט אז ס'איז דא שאלות, קודם הייבט זיך אן אין די דיש וואשער, וויאזוי גיי האו דו יו געט אאוט פראם די דיש וואשער, דו ווייסט צו ס'איז געווען כשר פלייש צו טרייפע פלייש, דאס איז דאך אויכעט א סיסטעם, אלעס האט א סיסטעם מיט הלכה, גוט מען האט שוין מינימייזד, מען האט שוין געפאלגט אלע קולות. אבער דאס מוז מען דאך כאטש איינהאלטן, און קיינער האלט דאס נישט איין, דאס איז א גאנצע דזשאוק, און דאס איז זייער זייער נישט גוט, און דאס איז וואס דא גייט פאר, איך פאר ארום אין די סטעיטס, איך זע עס איז א הפקר וועלט, ס'איז דא מענטשן וואס זיי קעיטערן אין זעקס זיבן האטעלן, ס'קומען מענטשן מיט שבתון'ס, היימישע מענטשן, מ'געט זיי נבילות און טריפות, אן א הכשר, אן גארנישט. ס'האט מיר דערציילט איינער וואס איז א משגיח אויף פסח געווען, האט ער מיר געזאגט הרב נחום איך האב אלץ געהאלטן איר זענט א משוגענער און אפשר א חרם און אביסל א מניוול, זאגט ער איך בין געווען א משגיח יעצט אין א האטעל איך בין געווען די אונטער משגיח די טוירד משגיח ס'איז געווען דריי משגיחים איינער געווען די העד נאכדעם איז געווען א צווייטער בייטאג און איינער אויף א גאנצע נאכט. זאגט ער דו ווייסט נישט ווי גערעכט דו ביסט איך קען דיר נישט פארציילן אלעס וואס דארט איז פארגעגאנגען ווייל ס'וועט נעמען דריי שעה אבער איך זאג דיר דו ביסט גערעכט ווער ס'פארט נישט אוועק אויף פסח טוט א גרויסע גרויסע מצוה פרעג איך אים און וואס איז מיט א גאנץ יאר זאגט ער א גאנץ יאר איז עס שוין נאר חלב נבילות אלעס חלב דם ס'איז נישט געזאלצן געהעריג דם שבישלו איז שוין נאר א דרבנן חלב דאס בלייבט א פראבלעם.

קוק ארום וואס טוט זיך ארום און ארום דיר, די זעלבע איז מיט די מקווה'ס אויכעט, איך האלט אין איין באקומען קאמפלעינטס, מ'האט געלאכט, מ'האט אפגעקאלט, און זארגט אייך פאר די מקווה אין לאנדאן, מען זאל מאכן דארט א מקווה, אין ווילימסבורג איז נישט קיין סך בעסער, די זעלבע רישות, די זעלבע ציגיינערס, די זעלבע פרויען וואס זיי טרייבן דיך, און אז דו קומסט אביסל שפעט הייבן זיי אן צו שרייען. איך וויל אייך דערציילן א מעשה היסטערי, איך וויל די יוגענט זאלן וויסן, סאטמארער דיין איז קיין דיין אין זיין לעבן נישט געווען, א גוטע פארלערנער, ער קען אזוי זיין א דיין ווי איך קען דרייוון א סעווען פארטי סעווען, ער איז קיינמאל נישט געווען קיין דיין, ער ווייסט נישט אזוי ווי מ'פירט זיך אויף מיט מענטשן, א ביליגער שמוציגער יונג, מען האט אים אריינגעשטעלט ווייל די רעבעצן האט געוואלט האבן אירע מענטשן, האט אריינגעשטעלט ר' חזקל רוט, ארייט דארט האט זיך גוט אנגעטראפן ווייל ר' חזקל רוט איז א גאון עולם, אבער מיט די אנדערע האט אריינגעשטעלט ר' חיים מנשה א לעקער. איז ס'איז געווען מיט יארן צוריק, איז געווען אברהמעלע כץ אין די מקווה, ער פלעגט מיך זייער מקרב זיין, ער האט געהאלטן אז איך טויג, דעמאלטס האט מען אנגעהויבן איבערצונעמען אז אהרן איז געווארן רעבע, איז געגאנגען אהרן און ער האט געבעטן אז מ'זאל אריינשטעלן איינעם, איך וועל נישט זאגן זיין נאמען, ער איז היינט א מכובד'יגער דיין, ער האט אסאך געלערנט ביי מיר, איך האב אים מיטגענומען אסאך, און ער האט געקענט אויכעט, האבן געבעטן אז מ'זאל אים נעמען אריין דא אין די מקווה, אז ער זאל זיין דער משגיח אונטער ר' חיים מנשה. פארוואס? ווייל ר' אהרן האט געהאט א גערעכטע טענה. אז ר' חיים מנשה קען נישט ארויפקריכן אויפן בור אויבן און טשעקן און קוקן דא און קוקן דארט. דער מענטש איז א מורה הוראה, אבער איז געווען מיט דרייסיג יאר יונגער צו פינף און צוואנציג יאר יונגער. איך פלעג אים מיטנעמען אויף די זומער מקווה'ס, ער קען אריינשפרינגען און ארויפשפרינגען. פארטיג, אלעס איז גוט געווען. איז געגאנגען דער ר' חיים מנשה און דאס אנגענומען פאר א פערסענעל אינסאלט ווייל מען וויל אים ארויסשטופן, איז דעמאלטס וואס האט זיך אנגעהויבן די גאנצע זאך אהרן זלמן לייב האט ער זיך צוגעשטעלט מיט זלמן לייבן ווייל ער האט געוויסט זלמן לייב וועט אים נישט ארויסווארפן, ער וועט נאך ארייננעמען זיינע קינדער אויכעט, איינער איז סתם א נערוון קראנקער פון זיינע קינדער און איינער איז סתם נישט צו די זאך, עניוועי איז געווען א גאנצע זאך אז דער דיין האט זיך צוגעשטעלט צו זאליקא אזוי אז די מקווה זאל בלייבן אונטערן דיין. איך האב אלץ געשריגן דער דיין איז נישט באגלייבט אויף א מקווה, ער קען נישט קיין מקווה און ער קען נישט באקוקן א מקווה, איין טאג גיי איך אין סאטמאר אין בית מדרש און דארט איז געווען א כלים מקווה, דער בור איז געווען אונטן, גיי איך און איך קוק אריין אינעם בור, איך האב דאך אלץ ליב צו קוקן דארטן ווי מען דארף, זעה איך אז די וואסער פון בור איז צוועלף אדער דרייצן אינטשעס נידריגער פונעם נקב השקה צו די מקווה פון די כלים, בקיצור איך בין געגאנגען צום דיין, איך האב מעורר געווען. נו, האט זיך נישט געמאכט וויסנדיג, כדרכו, מען האט זיך קיינמאל נישט געמאכט וויסנדיג אין קיין שום ערנסטע זאך. און וואס איז געווען דער סוף? איך האב ארויסגעשיקט א בריוו פאר אלע רבנים, דעמאלטס פלעג איך נישט האבן קיין האטליין, איך האב ארום געשיקט בריוו, און מען האט אים אפגעקאלט, און קהל האט באשלאסן אז ער טויג טאקע נישט. האט מען דעמאלטס גענומען זיין זון, וויפיל זיין זון טויג ווייס איך אויך נישט, אבער עס איז דא נאך א פראבלעם, אפילו ווען ער טויג, וויפיל ווארט און וויפיל השפעה האט ער? און אזוי איז די הנה אך יצא יצא העגל הזה, זלמן לייב האט אויסגעוואקסן. פארשטייסט? מ לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים. די אלע וואס האבן געוואלט אז ס'זאל בלייבן סאקמער, אז משה טעראריסט זאל קענען פירן די זאך, האט מען צוגעשטעלט דא פאר אהרן'ן א העלפער, סופאוזינגלי. סאו דא איז אויך די מקווה'ס נישט בעסער געווען, די גאנצע צייט איז נישט געווען בעסער, פרויען פלעגן מיך אנקאלן, זיי האבן זיך באקלאגט און איך פלעג עס געבן איבער פארן דיין און ער האט געזאגט יא מעט שוין מעט שוין מעט שוין. ער איז אזא לאו לייף. אז איך האב איבערגעפיקסט די כולל מקווה דא אין וויליאמסבורג, ס'איז א מענער מקווה אבער מען טובל'ט כלים אויכעט, אין קיצור די צינור איז געווען אזוי פסול אז ס'נישט דא איין שיטה אז ס'איז כשר, די ס'ברענגט אראפ די וואסער, נאכדעם איז געווען אין די המשכה איז געווען אן אייזענער פייפ דורך און דורך און דאס האט געשפריצט ביי די המשכה, און די חתם סופר זאגט אז אויב ס'איז דא א דבר המקבל טומאה אין די המשכה העלפט נישט די המשכה. און דאס איז א געהעריגער אייזן. און אויכעט דער צינור וואס ס'ברענגט אראפ די רעגן וואסער איז געווען פסול, דער דאך איז געווען פסול. בין איך געגאנגען, כ'האב עס געוויזן פאר אלע כולל אינגעלייט, נאכדעם בין איך אוועק צום דיין, ער געהאלטן אינמיטן דאווענען, כ'האב אים געזאגט איך וויל ווארטן אויף נאכן דאווענען ווייל כ'האב זייער א שווערע שאלה אויף די מקווה, און איך וויל איר זאלט מיר פסק'ען, און ער געקומען גראד צו לויפן, און כ'האב אים געזאגט איר שעמט אייך נישט אזא צינור צו האבן אין א מקווה? איר שעמט אייך נישט צו האבן א דבר המקבל טומאה אין די המשכה? ער האט נאכנישט געכאפט אפילו וואס איך רעד און ער איז שוין אנטלאפן, ער איז א לאו לייף, א גארן. נישט. נישט ער קען, מ'האט אים אריינגעשטעלט דאהין. אזוי ווי זאלסט מיך שטעלן איך זאל דרייוון א סעווען פארטי סעווען. כ'קען אפילו נישט אנצינדן די מאטאר. און אזוי האט זיך גע. אלעס געווענדעט אויף די אלע דיינים, רבנים וואס זיי האבן מורא פאר קהל. סא דאס איז אויך א חלק פון אונזער כשרות. די פרויען מקווה, ס'איז גארנישט ווערד. מילא די מענער מקווה, ס'איז קיינמאל נישט ווערד געווען. ס'איז גארנישט ווערד די גאנצע זאך. וואס איז דאס לצנות וואס מען טוט דא אפ מיט די פרויען? נאכדעם וואונדערט מען זיך אז ס'איז דא דרייסיג אדער פינף און דרייסיג פראצענט וואס ס'פעלט אונז פרויען אין מקווה. מען קען זיי נישט בלעימען. לערנען די הייליגקייט פון א מקווה וואס דאס איז האט מען זיי נישט געלערנט, לערנען די איסורי כריסות פון א נדה וואס דאס איז האט מען זיי נישט געלערנט, ווייל ס'איז דאך געווען צניעות, מ'האט דאך נישט געטארט רעדן פון די חזר'ישע זאכן, איז דאך נאר געבליבן איין זאך אז מ'האט זיי געזאגט אז דער רבי זכרונו לברכה האט געהייסן מ'זאל גיין אין מקווה, אויפן רבי זכרונו לברכה לאכט זי זיך אויס, זי האט אים נישט געקענט. דאס איז די פראבלעם דא, מען האט קיינמאל נישט דיפערענטשיעט, אזוי ווי ווען אונז האמיר געלערנט גמרא מיט תוס' מיט שולחן ערוך, בפרט נאך שולחן ערוך הרב, איז אלץ דא אזוי, דאס איז מן התורה, דאס איז מן דרבנן, דאס איז א גזירה, קוקטס נאך וועט עטס זעהן יעדע זאך, מען האט אונז קיינמאל נישט געזאגט דאס האט דער רבי זכרונו לברכה איינגעפירט און דאס האט פאפא רב איינגעפירט, און דאס איז א גמרא און דאס איז א פסוק אין חומש, עס איז איסורי כריסות. דאס וואס די פרויען זענען אזוי איגער צו מאכן פסח קלינינג, דאס איז ווייל א פרוי איז א ריינע זאך, און זי האלט זיך ריין, זי האלט זיך קלין, און וועגן דעם האט דער אייבערשטער פאר איר געגעבן חציצות, ווייל אזוי ער האט געוואוסט אז דארט מוז זיין אלעס ווי מען זאגט געהאלטן ווי עס דארף צו זיין, ממילא טוט זי פסח קלינינג וואס דאס איז א חלק פון ספרינג קלינינג, אבער נישט זי ווייסט אז דא רעדט מען פון איסורי כריתות, מען רעדט פון סקילה, מען רעדט פון חמץ אום פסח. נוסח וואס מ'האט קיינמאל נישט געלערנט דעם עולם גארנישט געלערנט, דער רבי האט געוואלט אזוי און דער רבי האט אזוי געהאלטן, וויאזוי האט רבי אלי' דוד אמאל געזאגט ביי רבין זאגט ער אזוי, דאס אז אז מ'טאר נישט בא'גנב'ענען יענעם דאס האט דאך נאך דער רבי זכרונו לברכה געזאגט, אה ווי ווען ס'מיר געווען אזוי נאקעט ואנכי עירום ועריה נאקעט און בארפוס. סאו דער עולם עסט, מ'פרעסט פלייש, ס'טוט זיך, מ'עסט אלע הכשרים, יעדער איז מודה אז ס'איז דא א פראבלעם. נו, זאגט מיר אן אנדערער וואס איז אויך א משגיח ביי די או יו, מען ברענגט היינט אריין פון טשיינע, דו ווייסט גארנישט וואס דארט טוט זיך, זיי מאכן נאך לעיבלס, זיי האבן שוין נאכגעמאכט דאס און יענץ, אלע לעיבלס מאכן זיי נאך. איצעלע פימפ איז אמאל געגאנגען ארויסנעמען א גאנצן טראק פון ציצית וואס מען האט געמאכט אין טשיינע, ס'איז אפילו נישט געווען ציצית ס'איז געווען שטריק, ס'איז ארויסגעגעבן אלס א נאן פראפיט און מען האט עס פארקויפט, מען האט עס פארצוקערט. די מצב איז שרעקליך. יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך האב ענק פארציילט א מעשה, איך שעם מיך עס נישט פארציילן נאכאמאל, איך על עס פארציילן ביז לאנג עטס עטס עס דערהערן. כ'בין ארויף געגאנגען, ס'איז דא, איך בין איינגעשטאנען אין בית וגן זיבן חדשים און איך דארט איינגעשטאנען, כ'האב געברענגט מיין ווייב אויך אינמיטן, ס'האבן געמאכט דארט בר מצוה פון אן אייניקל, אבער איך בין דארט געווען זיבן חדשים. איינמאל בין איך געווען אין מאה שערים גאולה, האב איך געזען אז די באס פארט אויף בית וגן. פרעג איך דעם דרייווער, דו פארסט דארט און דארטן ווי איך דארף זיין? זאגט ער, יא. האב איך נישט געווארט אויפן רכבת קלה, נאר כ'האב גענומען דעם באס, ווייל צום רכבת קלה דארף מען אויך צואוואקן. כ'האב גענומען דעם באס. כ'בין ארויף אויפן באס, ס'איז געווארן אזא געשטופעכטס. נאך פאר דער באס האט זיך גערוקט פון פלאץ, איז געווען אזא געשטופעכטס, אז איך בין דאך שוין נישט קיין יונגער מענטש, כ'בין שוין קיין עין הרע באלד סיקסטי עיט. איך זאג ענק דעם אמת, איך בין אראפגעגאנגען פון באס, איך בין ארויסגעלאפן ווייל איך האב געפילט נאך פינף מינוט דארט, און די באס וועט נאך פארן אויכעט, און ער וועט זיך נאך שאקלען, און דער וועט זיך ארויפלייגן דעם אחור אויף מיר, און די פרוי וועט זיך אריינשטופן די דדים אין מיר, על איך צוקומען צו א שכוסע, און איים נאט א יאנגסטער, און איך וויל ענק זאגן איך בין אראפגעלאפן פון באס און מער קיינמאל נישט ארויף אויף דעם באס אויף בית וגן, פינף אזייגער איז סכנת נפשות, און איך בין געגאנגען צו די עדה, איך מיין כ'האב זיי געקאלט, איך גיי נישט צו זיי איך האב דאך מורא פאר זיי, זיי וועלן מיך הרג'נען. דאווידאוויטש זאגט דאך אז ער גייט מיך שיסן, חיים ראובן דאווידאוויטש איז למעשה האב איך זיי אפגעקאלט, מען דארף זען עפעס צו טון, נע מען קען נישט, עגעט שמעגעט, נאר וואס מען האט יעצט געכאפט ס'איז געווען א מיידל וואס איז א חילונית בכלל, זי גייט אויסגעשניטן אינגאנצן, זי איז געקומען אין גיוס מיט א סוועטער און מען האט זי געזאגט ניין אז מען מוז זי נעמען, און מען האט פארפירט און די עדה החרדית און מען האט געמאכט פראטעסט ס'האט זיך געטון דאס, משטרה איז געווארן זייער ווילד קעגן די פרומע. אָ, זיי געבן זיי יעצט צו עסן, הע-הע, ס'גוט, עס האָט מען געדארפט אייביג טון, ס'איז דיין לאנד, דו זיצט דארטן וועדער יו לייק איט אָר נאט, איטס סטיל פּראטעקטינג יו. אונזער הייליגער סאטמאר רבי איז געקומען אויף ארץ ישראל האט ער אויך גענוצט משטרת ישראל זאלן האלטן ארדענונג, אן אנדערע קען נישט, ס'איז איטס סטיל יור גאווערמענט, א אידישע גאווערמענט וואס דער לוקינג אוט פאר א פרומע מענטש אויך, דו ווילסט דיך מיט זיי שלאגן, געט די העל אוט, פאר אויף ענגלאנד דארטן ווי די מקור פון די. עה צודרייטע נטורי קרתא זענען, גיי דארט אהין, זאל דיך דער ענגלישער גוי אפקוילען, אנבעליוועבל. און זענען זיי געגאנגען און זיי האבן זיך געשלאגן פאר דעם מיידל, און יעצט איז מען געוואויר געווארן זי איז א חילונית, זי איז א פרייע, און די זעלבע זאך איז געווען אפאר וואכן צוריק, א מאמע האט געהארגעט איר קינד, האט יעדער געזאגט מען דארף זיך שלאגן ווייל זיי האבן געוואלט פאלמעצן, האב איך געזאגט שלאג נישט, לאז זיי פאלמעצן, ווייל איך האלט אז די מאמע האט דערטראנקען דאס קינד. מענטשן האבן אריינגעקאלט, דו, עת צרה, דו מאכסט אזאלעכע סטעיטמענטס, זאג איך וואטש און סי, וואס האט זיך אויסגעלאזט, די מאמע איז געווארן פרעגנענט מיט זנות, זי קען נישט האבן מיט אירן האסבענד א קינד, די ערשטע בעיבי קינד וואס זיי האבן וואס איז זיבן יאר אלט איז א בוני עולם בעיבי צו אן אנדערע ארגענעזעישן בעיבי, און ממילא די מאן האט געזאגט איטס נאט פראם מי, און זי האט נישט געהאט וואס צו ענטפערן האט זי אים דערטראנקען. צוויי דריי וואכן אלט דערטראנקען, ווי אויל ניד איז א האול אר לייווס, און דעמאלטס האט יעדער אפגעקאלט ווי אזוי האט איר געוויסט, האסט רוח הקודש? זאג איך ניין, איך פארשטיי א זאך גראד, יעצט האט מען די מאמע'ן געפירט אין משוגעים הויז, דעם טאטן האט מען ארויסגעלאזט ווייל ער האט עס נישט געטוהן, און פארטיג. דערווייל אבער איז געגאנגען גאנץ ירושלים האט זיך געשלאגן מיט די משטרה און מיטן שפיטאל, מען האט איבערגעקערט אלעס, וואו ווי ווי ביסטו אנגעקומען? ווער ביסטו בכלל? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט מדינת ישראל דארף אסאך העלפ, זייער אסאך העלפ, ס'איז דא איראן זאגט זיי'לן ריטאליעטן, און די פריים מיניסטער פון ארץ ישראל בנימין נתניהו האט געזאגט אין די דרשה פאריגע וואך פאר די זכרון קדושים, ס'איז געווען א גאנצע צאמקונפט, האט ער געזאגט פאר איראן דאונט טעסט אס אוט יו וויל בי ווערי סורפרייזד, דערווייל האט מען שוין אין איראן געשאסן אפאר פון די גרויסע מענטשן דארטן, און שין בית האט דאך אין דעם א גרויסן זיי קענען צו דעם זעהר גוט. זיי וועלן נאך אויסהארגענען די אלע גרויסע פירער און עה איראן וועט באפרייט ווערן אבער זיי דארפן נאך גרויס רחמים און נאכדעם וואס טוט זיך אין סיריע ס ס דארף גרויס רחמים אז א מיסל זאל נישט פצופעל פאלן ווי מען דארף נישט מען דארף גרויס רחמים נאר וואס קיין שום רב און רבי שטעלט זיך נישט אויף און זאגן רבותי אבל אשמים אנחנו בראינו צרות אחינו בהתחננו אלינו ולא שמענו דער אייבערשטער רעדט צו אונז. דער אייבערשטער זאגט אזוי אז כשרות איז נישט דא, און שמירת הברית איז נישט דא, און מיידלעך זענען נישט אפגעהיטן, און אין די באסעס פארט מען א שרעק א גרויל, און וואס האב איך פון ענק? מען פארט צום כותל, מוצאי שבת פארט מען אהיים צום פון כותל ווייל מען וויל נישט אהיים וואקן מוצאי שבת, דער איינזער איז אזוי געפאקט, איך זאג ענק דעם אמת, ס'איז נישט דא א מציאות מען זאל נישט אנרירן פרויען, איך האב געזאגט די וואך ביים שיעור, האט עטס אלע געהערט, מען פושט זיך אריין אין א פרוי מיט א קלייד, איז עס אזוי ווי זי האט נישט קיין קלייד, עס איז די געהעריגער זנות, סאו טרייטס אויסצוהערן ווען מען רעדט צו ענק. און נאכדעם גייט מען בעטן ביים אייבערשטן, ביים כותל ישועות און רפואות מיט אלעם. און וואס קען דיר דער אייבישטער העלפן? דער אייבישטער קען דיר נישט העלפן ווייל ער ווערט אזוי אין כעס. ס'איז נישט דא א זאך וואס רעגט אויף דעם אייבישטן מער וויפיל זנות, דעמאלטס ווערט ער צעווילדעוועט, ער איז ער איז אנקאנטראלעבל, אזוי שטייט אין די מדרשים און די גמרות, סאו רבותי, מען דארף מאכן אסאך גרויסע טשעינדזשעס. די רבנים ביי אונז זענען איין שטיק סטרא אחרה'ניק. זיי זענען געווען די וואס האבן געשטערט אז מען זאל נישט קומען ווען מען האט מאלעסטעט א קינד, מענדעלע פאקס אין ארץ ישראל, און רבנים זענען היפך דעת תורה אויך, סאו עניוועי, כ'וויל נישט אריינגיין באריכות. קיצור הענין, דא אין קראון הייטס און נאך צוויי פלעצער אין ברוקלין האט מען נעכטן, דאס הייסט דינסטאג, גערעיפט דריי גויטעס. אמת ס'איז טאקע גויטעס, עט גאנפוינט, מ'איז געקומען מיט א גאן, מ'האט געזאגט צי דיר אראפ די הויזן, און נעם דיין אלע איי די'ס, און ער האט עס צוגענומען, ער האט געמאכט פיקטשערס דערפון, און האט עס צוריק געגעבן, וואס איז נאך אסאך מאל מער שעדליכער ווי די גאנצע רעיפ, און מ'האט זיי גערעיפט, איינעם האט מען געשלעפט אונטער א טראק, אונטער א הער, אונטער אהין, עטס וועטס הערן, כ'לייג עס ארויף, דו ווייסט דאך נחום ראזנבערג זאגט דאך נאר ליגנט, בהמות וואס עטס זענטס.

דערנאך. פערענטס סעי איט'ס א רעמיינדער אוו וואט קען העפען איווען אין בראד דעילייט. אר יו גאנא בי מאר קעירפול וויט יור דאטער נאו? יעס יעס איי וואס, איי ניד טו בי מאר קעירפול אבאוט מיי טשילדרען. נאו איי'ם טאלד די סוספעקט איז טווענטי סיקס יערס אולד ענד ליווס אין קווינס, אגעין הי איז אין קאסטעדי נאו ביאינג קוועסטשענד ביי NYPD דעטעקטיווס, הי האז נאט יעט בין טשארדזשד איי'ם טאלד וויט עני אוו דיז אסאלטס.
יא, איז אכל פנים איך וויל נאכאמאל בעטן, עס קומען יעצט די לאנגע זומער נעכט, קינדערלעך גייען זיך שפילן אין די גאס, ס'וועט שוין ווערן טונקל, און נאכדעם גייט קומען ווינטער, מיטן אייבערשטנ'ס הילף, און דארטן אהרן'ס מיידל סקול, ריספלער, איז רחמנא לצלן, זא מיר לעבן ס'איז נישט קיין אסאך בעסער, איז למעשה מען דארף זעהן אז יעדעס קינד זאל האבן א טעלעפאן, ווילסט נישט אז ס'זאל האבן די טמא'נע כלי די אינטערנעט, לייג עס נישט ארויף. ס'איז דא ספעשל טעלעפאונס וואס מען קאלט, מען קען דרוקן אדער דעם טאטן אדער די מאמען אדער די פאליס, אדער אלע דריי מיטאיינמאל, און די סקול אויך, און וואס געשעט איז ווען דו דרוקסט עס לאזט עס ארויס סיגנעלס די גאנצע צייט און ס'זאגט פונקטליך ווי דער מענטש איז ער מוז אפילו נישט רעדן און ער קען עס האבן באהאלטן, זייער שטארק מייעץ געווען די אלע אידן וואס האבן קינדער זאלטס וויסן איין זאך די רבנים זענען נישט ווערט א שפיי אויף זיי צו געבן אלע פון אנפאנג ביז צום סוף א שפיי זענען זיי נישט ווערט. און זיי ווילן אונז פארפירן ווייל זיי מאכן אפאר טאלער דארטן אויף די איך ווייס נישט מאישי וויאזוי עס הייסט מיט גדר, און אונז דארף מען פארשטיין אז אונזערע קינדער זענען פאר אונז מער וויכטיגער ווי די רבנים, יעצט אז זאל מען ארויסווארפן דיינע קינדער מוז קיינער נישט וויסן, דו גייסט און דו קויפסט טעלעפאונס פאר יעדן קינד און סאיז באהאלטן און טאמער דארף מען עס האבן שי פרעסעס די עמערדזשענסי באטן ענד דעטס איט, און כהאב זיי אלע אין דר'ערד כבין געזאגט. רבי זכרונו לברכה דער דברי יואל האט געזאגט בחורים זאלן נישט דרייוון, שום קיין לייסענס, איך האב געזאגט יעדן בחור דו קענסט זיך נישט צוריק האלטן פון צו דרייוון, איך בין געווען א סענד סטריט בוי האב איך יעדן געשיקט אז זיי זאלן גיין מאכן לייסענס, איך האב שוין געהאט א פלאץ ווי איך האב זיי געשיקט אין די מאטאר וויהיקל אין די בראנקס מאך א לייסענס. כ'האב נאך אמאל געכאפט די הנהלה און געפרעגט דו ביסט דאך א משוגענער די דברי יואל זאגט אז מ'זאל נישט און דו זאגסט אז יא? האב איך זיי געזאגט דעמאלטס איז געווען איינער ליפא מייזעלס ער האט געדרייווט כאטשיג ער איז געווען א בחור מ'האט אים ארויסגעווארפן אריינגעווארפן מ'פלעגט קומען אין קעמפ מיט א וואלקסוועגן קאר סאו זעסט ליפא ווען ער וועט איבערפארן א קינד וועט גארנישט זיין. צו ליפא'ן ווען ער וועט הרג'ענען א גוי וועט גארנישט זיין, ווייל סאקמער קאקמער וועט פאר אים בעקן, אבער דער עוורידזש בחור, דער עוורידזש יונגל דא אין תלמוד תורה צו אין ישיבה קטנה צו אין ישיבה וועט דיך נישט בעקן, ער וועט איבערפארן א מענטש וועט ער זיצן אין דזשעיל פאר די רעסט אוו היז לייף, סאו ווי העוו טו פראטעקט אווער סעלווס אלסא, יעצט ס'איז בעסער מ'זאל נישט דרייוון, אבער אויב דו קענסט דיך נישט צוריק האלטן פון דרייוון זאלסטו כאטש דרייוון ליגעל, זאלסט האבן לייסענס. יעצט לייג איך ארויף אויפן טעלעוויזשען אלע דריי, דאס איז אין אונזער געגענט. געהערט. און מען דארף זייער שטארק וואטשן און זיך היטן. און מען דארף אויך וויסן אז ס'קומט יעצט די קעמפ, איך ווייס וויפיל גוים גייען וועלן חס ושלום באפאלן אידישע קעמפס, פאר רעיפ, פאר געלט, סתם אראבישע פראפעגאנדע, איך וויל בעטן א יעדער איד וואס שיקט א קינד אין קעמפ זאל מיטשיקן מיט א שטעקער, און מאכן זיכער אז ס'ווערט איינגעפלאגט יעדע נאכט, אזוי ווי מען ליינט קרישמע, ס'איז די זעלבע מצוה ווי צו ליינען קרישמע, נישט קיין קלענערע מצוה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. איינגעפלאגט יעדע נאכט אין קעמפ, זאל האבן ספעשל באטענס צו די לאקעל, סטעיט פאליס צו ווי, וואטעווער איט איז, דעטס יור פראבלעמס, יו העוו טו ווארק וויט איט, טאמער געשעהט אן אטעק זאל מען שוין קענען רופן די פאליס. יעצט איך לייג ארויף פיקטשער פון א סקול, א מורא'דיגע שיינע פיקטשער, וועט עטס זען וויאזוי מען לערנט אויס די קינדער היינט אין פובליק סקולס זאלן זיך קענען פראטעקטן טאמער קומט אריין אן אינטרודער מיט א מאשין גאן. יעצט איך קען דאס נישט לייגן, עטס האטס דאך נישט די טמא'נע כלי צו וואטשן, אבער איך וועל עס ארויפלייגן, עס וועט שפילן, וועט עטס הערן די גאנצע זאך וויאזוי ס'גייט צו.
סעקיוריטי בריטש! At Southwestern High School in Indiana, the kids drill. איי סי דער אל ראנינג פעסט דיס רעד ליין, וואט איז דעט? די רעד ליין איז א סעקיוריטי מעזשור ענד דעטס אין פלעיס. ביקאוז איף וי סטענד ביהיינד דיס רעד ליין איף דער איז א שוטער עט די דאר דעי קען נאט סי די טשילדרען. ענד דיס איז סאמטינג סקולס קען דא רייט נאו, דערס רעד ליין אן די גראונד. אבסאלוטלי. באט העיר דעי גאו היי טעק טו, די קלעס רום דארס אר בולעט רעזיסטענט, ענד קעמערעס, סאו מעני קעמערעס עווריוועיר, ענד איטס נאט דזשאסט סקול אפישעלס וואטשינג אידער, דער קאנעקטעד לייוו וויט די שעריף'ס דעפארטמענט טען מיילס אוועי, אוטאריטיס קען טרעק ען אינטרודער אין ריעל טיים. עוורי טיטשער העיר יו העוו יור און פעניק באטטען.

פֿיר הונדרעט טאוזענט דאלערס באט סקול אפישעלס סעי ווארט איט אין דיס סקערי ניו ווארלד. דזשעף ראסען, ען בי סי ניוז, שעלביוויל אינדיאנא.
איך האלט אז דאס דארף מען מאכן יעדע קעמפ. איינער וועט אמאל נאך אריינברעכן א קעמפ? כ'האב צו זאגן זיבעצן מאל חס ושלום, דער אייבערשטער זאל שומר ומציל זיין, יאצל באצל, שמאצל פאצל. די אלע טערמינאלעדזשיס קען איך. איין סעיפטי פריקאושען איז מער ווערט ווי די אלע זאגעכצער. אמאל א איד האט געבארגט פון איינעם פופציג טויזענט דאלער, זאגט ער שרייב מיר אונטער, האט אים אונטערגעשריבן, ס'קומט דער זמן הפירעון זאגט ער כ'האלט נישט ביים באצאלן, זאגט ער האסטעך אונטערגעשריבן, האט ער געזאגט לאמעך דיר זאגן מיין ווארט איז שטערקער ווי מיין אונטערשרייבן, איך זאג דיר צו איך וועל דיר נישט באצאלן, און קענסט זיין זיכער אז דו קענסט ווארטן אז כ'וועל דיר נישט באצאלן. איז די זעלבע דא אויך. ניין מיט די אונגערישע מנהג אז מ'דארף זאגן חס ושלום מיט דער אייבשטער שומר יאצל באצל שמאצל פאצל ס'איז גארנישט מען דארף האבן סעיפטי אין יעדע קעמפ זייער שטארק געוואלט אלע קעמפס זאלן וואטשן דעם חלק אדער אויסהערן און מען זאל וויסן ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז מען זאל נישט נעגלעקטן סעיפטי פון אונזערע קינדער. מ'האט עס אייביג נעגלעקטעד. מען פלעגט האבן איינעם, איך דענק נישט ווי ער האט געהייסן מענדל טשיקאגא, ער איז געקומען פון טשיקאגא האט ער געוואטשט א קעמפ, אררייט דעמאלטס איז די אראבער נאך נישט געווען אזוי צוהיצט, די אנטיסעמיטיזם איז נישט געווען אזוי גרויס, היינט איז עס מורא'דיג גרויס, און מען דארף זייער שטארק וואטשן, מען דארף נעמען אלע טעקניקס פון די גוים, אלע וואס זיי האבן פאר סעיפטי, און מען דארף עס עפלייען אין די קעמפס, ס'קאסט הונדערט טויזענט דאלער, וועט יעדער איד געבן נאך א דאלער. דעטס אלל. ווען מען שרייבט איין נאך א דאלער פאר סעיפטי ווען דו נעמסט פארסט מיט א פליגער זעסטו אייביג א סורפלאס צוויי דאלער נײַן און נײַנציק פאר דעם וואס זיי טוען לייגן די טי עס עי דעם וואס זיי טשעקן די בעגעדזש דעטס וואט יו העוו טו דא אלל אווער. ניין אונז האמיר נישט קיין פראבלעם מיט הרג'ענען א קינד וועט מען זאגן יא ער האט זיך דערטראנקען איא איך זאג ענק נאך היינט ווען איך האב גאָטס צו זאגן ברבים א סטעיטמענט וואלט איך עס געזאגט איך קען עס נאר נישט זאגן ווייל איך בין נישט דארט געווען אין אונזער צייט, דאס יונגעלע שווארץ, ר' יהוסף שווארצ'נס א זון, נעבעך דערטראנקען געווארן, מ'האט אים געטראפן אין א סעספול, איך בין זיכער איינער פון די מלמדים האבן מיט אים ארומגעשפילט, געמאכט משכב זכר, און ער האט געשריגן כ'על פארציילן, האט ער אים אריינגעטונקט אין א סעספול, און מ'האט אים געזוכט, מ'האט אים געטראפן, ס'איז געווען א מופת פון רעבן אז מ'זאל זוכן דווקא ביי די בורות, פול אוו בעלאוני די אלע זאכן, דער וואס האט אים דערטראנקען האט געוואוסט וואו אים צו זוכן, האט כאטש געוואלט מציל זיין וואס איז געבליבן פון אים די רימעינס, מ'זאל כאטש באגראבן לקבר ישראל, ס'אלץ בעלאוני, היינט גלייב איך דאס גארנישט וואס זיי האבן געזאגט. ככל היוצא מפיהם שקר גמור. און די זעלבע געווען אין אסאך אנדערע פלעצער ווי נעבעך א קינד איז געשעדיגט געווארן אין די טראנק האט מען געזאגט דער איז געקומען דא דער ווייס אין די ישיבה אין לאנג ביטש און געזאגט ס'איז געווען האלאווין די גוים זענען אריין געקומען ער האט געשלאפן אויף א פערדן פלאר אויבן וואס קיין גוי האט נישט געקענט צוקומען דא זעמער אונז און די זעלבע אויך איז דא יעצט א פרשה מיט א מיידל וואס האט געטראפן א גוי מיט זיך אין בעט אין בארא פארק מען דארף דאך אדער די מעדזשיק ווארדס גייט עס נאך שיט דיחם אוי הייבט מען שוין אן צו זאגן ליגנט. קודם האב איך ארויף געלייגט די מעשה ווי איך האב עס געזעהן. אין ישיבה ווארלד ניוז. שפעטער האט זיך אויס געוויזן אז ער איז יא געווען אין בעט און ער איז שוין געווען מיט איר אין בעט און ער האט שוין ארויף געלייגט די הענט אויף איר זי זאל נישט קענען שרייען און די ענד אוו די דעי טרוי איך מיך נישט אליין צו זאגן ווייל איך בין נישט דארט געווען האט ער מסתם געכאפט א רעיפ אויך מיט איר. גערעדט. ווייל דא איז זי גאר נישט שולדיג, איי מין, הא, א גוי קומט אריין דורך די ווינדאו, איטס נאט הער פאולט, אבער ער האט מסתם געכאפט א גוטן שטופ מיט איר מיט א רעיפ, און פארוואס דארף מען דאס וויסן? ווייל די פארדרייטע מאמע זאל נישט גלייבן אז ס'איז גארנישט געווען, זי זאל גיין צו א דאקטער און ער זאל באקוקן צי ער האט אריינגעשטופט דעם פיפיק אין איר, ווייל טאמער יא איז זי עלול צו באקומען איינע פון די פינף סעקשועלי טרענסמיטעד דיסיזעס, און זי קען אויכעט שוואנגער ווערן און נאכדעם וועט ער קומען א האלב יאר ארום און ער'ט זוכן זיין בעיבי און דען שיל בי פינישד פאר די רעסט אוו האר לייף, נו יעצט אז ס'איז געווען א רעיפ און ס'איז נאך אין די ערלי פרעגנענסי זאל זי גיין פרעגן א רב, איך פסק'ן נישט ווייל דעמאלט וועט מען זאגן איך האב מיר אויסגעמעקט, ניין ניין ניין ניין גייטס פרעגן אן ערנסטן רב הרב חזק'ל רוט צו אנדערע, און אונז ווייס מיר אז זיי האבן געגעבן התר'ס רייט עוועי ווען ס'איז געווען א רעיפ. זיי האבן געגעבן התירם. און זיי בויען עס טאקע אויף דעם א אידישע טאכטער דארף אנהייבן א לעבן נישט א גוי זאל איר נאכלויפן, און אויכעט עס קען זיין ער איז אינפעקטעד און ממילא וועט דאס קינד זיין אינפעקטעד און עס וועט בלייבן אן אינפעקשן ביי האר פאר די רעסט אוו הער לייף אזוי וואשט מען עס אויס מיט ענטעביאטיקס און שלום על ישראל סאו די אלע זאכן וויל איך מען זאל וויסן קודם האט מען אנגעהויבן אז ס'איז נאר גארנישט געווען און ס'איז נאר מ'האט קודם איז ער נאך נישט אריין געגאנגען אין הויז אפילו. דאס אלץ בלאפערס די אידישע בלאף. יעצט קומט מען ארויס מיט די טעלעוויזשענס אז ער איז יא געווען, ער איז שוין געלעגן מיט איר אין איין בעט, ער האט איר צוגעשטופט דאס מויל מיט די הענט זי זאל נישט קענען שרייען, און זעט אויס זי האט זיך ארויסגעריסן, אבער עס קען זיין נאכן רעיפ, קען זיין זי איז געווען פראוזען סאליד און ער האט זי גוט אנגערעיפט, און נאכדעם ווען ער איז שוין געלאפן האט זי געשריגן. הו נאוס? עס הייסט פאר א איד טאר מען גארנישט גלייבן, גארנישט טאר מען אונז נישט גלייבן, ליגנערס און בלאפערס, יעצט הייבט מען אן ברכות מיט קברי צדיקים, מען פארט, מען דערציילט אזאלעכע מופתים וואס איז קיינמאל נישט געווען, נאר וואס? ע, מען מוז דאך מאכן פרנסה, רב שייעלע מוז האבן דאס הויז ווייטער ווייל ער האט נביאות געזאגט אז ער וועט האבן א הויז, דאס איז, אזוי ארבעט עס. איך זאג נאכאמאל, די אלע קברי צדיקים זענען איין שטיק זנות, פליז רבותי, דיין מאן וויל פארן, פאר מיט, לאדיך נישט, ווייל ס'איז שוין געווען, מען האט פארלוירן א יונגל, מען האט פארלוירן א מיידל אויף אפאר שעה, יא, ס'איז געווען, ס'איז גוט, ס'איז גוטע נייעס, און די אונגארישע זענען אויך זייער הונגעריג נעבעך פאר א דאלער, דאס הונגער איז דארט גרויס, און זיי וועלן גיין מזנה זיין, דעטס אלל, זיי בעטן א גוטע פרייז, אן אונגארישע פרייז, ס'איז נישט קיין רוסישע צען דאלער, ס'איז א בעסערע פרייז, אבער ס'איז א בעסערע זונה אויכעט, ס'איז מער קלעסי. ס'איז מער זויבערער, די אוקריינישע קומט דאך אריין, זי שטינקט דאך נאך פון פיר פלעצער ווי זי האט שוין אָנגעמאכט זנות, ס'רינט נאך פון איר די זומען פון אלע פיר פלעצער, און זי שטינקט, אונגערישע זענען היי קלעס, אונז ווייסט מען וואס אונגארן זענען, אונז האמיר דאך אלע אונגערישע ווייבער, רובם ככולם, דאס איז היי קלעס ווייבער, גיי אריין צו יעדן אין שטוב קענסט עסן פון די פלאר, און די זעלבע זענען זייערע זונות, זיי זענען נישט ביליג, און איך זאג נאכאמאל דעם עולם, פארגעס פון רב שייעלע מיט קערעסטיר מיט די אלע זאכן, געדענקטס איין זאך, אז דו מאסט גאו, יו גאו אלאנג. מען זאל האבן א גוטן און א פרייליכן און א לעכטיגן אפגעהיטענעם שבת.